די קונץ פון א גוטע מענעדזשער איז אריינצולייגן א סיסטעם אין פלעיס ער זאל גארנישט דארפן טון.
האסט דעליווערט אַכט טויזנט באקסעס אבער די אַכט וויכטיגע באקסעס וואס האט געדארפט אנקומען צום גראף יענץ איז נישט אנגעקומען.
יו אר נעווער עווער וועלקאם אין דיס בילדינג ענימאר. ווילאנג טראמפ איז געווען פרעזידענט איז יעדן טאג געווען וואס צו רעדן. אוה, מ'קען זיין שולדיג געלט פאר ראקלענד קאושער, סיין מי אפ! שמילי, דאס איז מיין פאדקעסט. א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער, עטץ האטס מיר געזאגט און כ'האב ענק געפרעגט וועם זאל איך ארויפברענגען נעקסט אויפן פאדקעסט, האב איך ענק געגעבן פיר אפשענס, הערסט יואלי איך האב זיי געגעבן פיר אפשענס, האב איך געפרעגט א זינגער, א שפילער, איינער מיט תוכן, האב איך געפרעגט אזא כלי קודש, כ'האב אפאר מענטשן אין מיינד, א ראש ישיבה, א מגיד שיעור, איינער וואס איך קען רעדן וועגן וועגן משיח און וועגן גוג ומגוג, זאגט מיך איינער עס איז זייער זייער א שוואכע מלחמה דאס גוג ומגוג וואס דא קומט פאר, ניין? סאו איינער מיט תוכן, און דער פערטער איז געווען א פלעינע מענטש, א פלעינע אינדיווידשועל, איינער וואס איז נישט פעימאס, און כ'האב עס ארויסגעשטעלט פון צוויי אקאונטס, ביי ביידע, האט געווינען, א פלעינע מענטש, א פלעינער אינדיווידזשועל מענטש, מיט מיט שיינע מארדזשינס, מיט שיינע נאמבערס, ס'איז אינטערעסאנט אז דאס האט דער עולם געוואלט, סאו היינט, די היינטיגע וואכעדיגע עפיזאד ברענג איך ארויף איינער וואס איז נישט פעימאס, יעצט וועסטו שוין זיין פעימאס יואלי, איך האב דיר געווארענט, וואס ער קען שעירן פון זיין וויסדאם פון גראסערי מענטש, יעדער יעדער וואס וואטשט דא דעם פאדקעסט גייט אין גראסערי און האט קשיות און ער וויל וויסן וויאזוי זאכן געשעען, איז היינט ברענגען מיר דא ארויף יואלי. ווייל דאס האט דער עולם געוואלט און דאס איך טריי צוצושטעלן וואס מען וויל, סאו יא, סאו איך פרעג. ראקלענד קאושער איז די ביזיעסט סטאר אין דא אין ראקלענד קאונטי?
איי וואלד סעי סאו.
מער ביזי פון עני שאפרייט אין די עריע? איי וואלד סעי סאו, און די פייער דעפארטמענט זאגט אזוי, די פייער אינספעקטאר זאגט אזוי. אה אקעי. יא, ס'איז א. עס איז א געוואלדיגע זאך, עס איז א געוואלדיגע זאך, און עס איז א חסידישע סטאר, איך פלעג שאפן ביי אסאך אנדערע גראסעריס, און עס איז דא דזשאסט, עס איז דא די די וועגן וועלכע מיני מענטשן ס'קומען אריין, די אוויר וואס איז דא, יא מען טרייט זייער שטארק די מיוזיק, די אויסשטעל, די זיס, ס'זאל נישט זיין קיין אומאיידעלע זאכן, מען טרייט זייער שטארק עס זאל זיין באמת באמת געקעיטערט פאר די חסידישע היימישע עולם, מ'זאל קענען פילן באקוועם צו שיקן א קינד אליין אין גראסערי, דאס איז די. מען טרייט זייער שטארק עס אויסצושטעלן פאר דעם, יא.
אזוי מיין מוזיק שפילט קיינמאל נישט דארט אין ראקלענד.
כ'האב נישט געצילט דיין קאפ אבער. אפילו די איידעלע ניגונים טונט מען נישט אן. אה, באט ס'גוט. איך מיין כ'האב דיר אמאל געפרעגט, האסט מיר געזאגט אז ס'איז דא א קאמפאני וואס זיי. עפעס האסטו מיר געענטפערט, דו האסט געענטפערט פאר דאסקאלן, דו האסט געענטפערט פאר אלע אנדערע. יא, ס'איז. איך קום אריין דארטן שאפן אפאר מאל א וואך. און ביי מיר אין שטוב בין איך דער מאן וואס גייט אין גראסערי, איך קויף איין די שבת ארדער, וואס דאס מיר שוין באלד רעדן ווי העלפפול דו ביסט, באט אפילו אינמיטן די וואך מ'דארף קויפן אמאל ברויט, מילך, איז האב איך געזען אז אין ראקלענד האבן זיי יעצט אריינגעלייגט אזוי ווי אלע אנדערע סטארס די סעלף טשעק אוט. יא, עקטשעלי דא אין מאנסי איז ראקלענד קאושער געווען דער ערשטע עס צו האבן.
ערשטע גראסערי?
ערשטע גראסערי אין מאנסי וואס האט געהאט סעלף טשעק אוט, יא.
כ'מיין דו מאכסט א טעות. ארייט, יו וואד נאו, דו ביסט דער וואס טוט אין דעם. יא, אונז האלט מיר יעצט ביי א מצב ברוך השם וואס די סעלף טשעקאוט קען כמעט אלעס טוהן, וויק, עניטינג וואס מ'וויל, קעש, אלעס אלעס גייט ביי די סעלף טשעקאוט, און ממש לא יאומן כי יסופר, מ'טרייט אסאך מאל צוריק צו טראכטן, וואס וואלט, וויאזוי וואלט אויסגעקוקט יעצט די גראסערי אן סעלף טשעקאוט? אמאל מאכט זיך א האלבע שעה ס'ארבעט נישט אדער וואס ס'ווערט אזא אנלויפעניש דאס, מ'קען ניטאמאל זעהן וויאזוי האט מען געקענט ארבעטן אן דעם, אבער יא ס'איז א ריזיגע זאך.
באט פון די אנדערע זייט איז עס סקערי, זאגסט אז מענטשן וועלן נישט קומען פרעגן קיין קשיות האסטו נישט קיין דזשאב, און אז ס'איז דא אלע סעלף טשעק אוט, זייער אסאך ארבעט ווערט געשניטן.
ברוך השם ס'איז דא יא נאך דא גענוג קשיות צו פרעגן.
ס'איז דא גענוג קש, ס'נאך דא גענוג מענטשן. און ס'האט אסאך ארויסגעהאלפן די די גאנצע טרעפיק האט עס ארויסגעהאלפן אז זאכן רוקן זיך שנעלער. סאו יא פאר די שנעלקייט פון די טרעפיק האט עס זייער זייער אסאך ארויסגעהאלפן. און ס'איז אויך דא אסאך מענטשן וואס האבן ליב קוק מיר נישט אן, מאך מיר נישט ווייסט איך מיין לאז מיך אליינס. לאמיך מיר אויסטשעקן מיינע זאכן. יא איך וויל פאקן אזוי און פאקן אזי און דאס דאס דיסיידן שטיי מיר נישט אויפן קאפ ווייסט איך מיין.
אבער באקסעס איז נישט דא ביי סעלף טשעק אוט.
סאו ווען מ'בעט די גוי ברענגט ער א באקס, דאס יא. אהא, סאו איך האב פריער געמענטשענט, וואס זאגסטו אז וואס?
אנפאנג, די ערשטע שטיק צייט איז געליגן גלייך ווען מ'איז אריינגעקומען סעלף טשעק אוט באקסעס, קיינער האט עס נישט גענוצט, ס'איז געווען סתם געשטאנען אין וועג, האט מען עס אוועקגענומען. אזא אזא גרויסע סטאר. דארף דארף דארף זיך קענען אויסהאלטן, דארף האבן גענוג טרעפיק, גענוג מענטשן, דארף פושן גענוג סחורה זיך צו קענען יו נאו צו זיין סוסטעינעבל.
ס'האט זיך געעפנט יעצט דריי, ס'עפנט זיך ביי די וועי ברעדבערי אין לעיקוואד עפנט אויך בקרוב ממש.
אקעי. ס'האט זיך געעפנט דריי סעמפל גראסעריס וואס מ'זאגט די לעצטע יאר צייט, יא דא אין מאנסי האט זיך געעפנט די הייוו און אין וויליאמסבורג האט זיך געעפנט ראוזמערי און פודו. בעיסיקלי נישט אז איך ווייס פונקטליך וואס גייט פאר באט בערך האט איטש פון די גראסעריס געקאסט צו עפענען בערך צוואַנציק מיליאן דאלער מינינג טו סעי אז הועווער סאיז אין די גראסערי ליין האט מחליט געווען אז כדי צו קעיטערן די היינטיגע עולם וויאזוי די עולם האט ליב דעטס איט שיינע ברייטע אייעלס וואטעווער א פול סעלעקשאן ס'האט זיך אביסל געטשעינדזשט גראסערי פון צוואַנציק יאר צוריק און היינט. צוואַנציק יאר צוריק איז מען געגאנגען אין גראסערי ווייל מ'האט געמוזט האבן ברויט און מילך. היינט גייט מען זייער אסאך אין גראסערי, מ'דארף טאקע ברויט און מילך, באט מ'גייט איינמאל א וואך, מ'גייט אויף א אוטינג, מ'גייט ארויס, מ'גייט שאפינג, מ'גייט ווי מ'זאגט, נישט ווייל מענטשן, מענטשן האבן שוין נישט ליב זיך צו פושן און דאס, א שיינע ברייטע פלאץ און דאס, סאו. בויט מען אויף די וועג. וואס די קאסטומער דארף וויסן אז די קאסטומער טאקע פארלאנגט עס אבער די קאסטומער באצאלט עס. מינינג טו סעי א גראסערי צו עפענען אז ס'קאסט צוואַנציק מיליאן דאלער, דער גראסערי מאן האט געקענט נעמען די צוואַנציק מיליאן דאלער און אריינלייגן אין די סטאק מארקעט אדער אין ריעל עסטעיט און אויך מאכן פראפיט. א גראסערי איז זייער זייער א גרויסע העסל, ס'נישט קיין גרינגע זאך. די סייז גראסערי אז זאל זיך קעווען קענען קאווערן וואלט איך געזאגט ער דארף האבן צוויי טויזנט לאיעל קאסטומערס וואס קומען קויפן דארטן יעדע וואך אויב ער האט נישט קיין צוויי טויזנט לאיעל קאסטומערס איך זע נישט קיין וועג וויאזוי איך מיין אויסער דעם וואס מ'דארף מאכן פראפיט אויך, קאסט דאך די לעקטריק מיט די ארבעטערס גראסערי אויפצוהאלטן קאסט זייער זייער זייער אסאך געלט. יא דאס וואלט איך געוואלט פרעגן אויכעט אז אפילו ביינאכט ווען מ'קומט נישט שאפן ארבעט די פרידזשערעיטערס די פריזערס ס'גייט?
אויסער דעם איז נישט נאר פרידזשער מענטשן ווייסן נישט אפילו עירקאנדישן איז אויך, גייט, ס'דא גראסעריס וואס ביינאכט רוקן זיי אראפ די עירקאנדישן נאך נידריגער ווי בייטאג זומער ווינטער ווינטער פארוואס וואס איז די שכל? ווייל גראסערי פראדאקטס בכלל ס'זאל זיך האלטן גוט איז בעסער ווי קילער.
א קילטערע יא.
יא און אויסער דעם איז א גאנצע קונץ אין א, בכלל אין א עסן ענווייראמענט די יומידיטי פון די גאס זאל נישט אריין קומען צו קאנטראלן די יומידיטי דאס אלעס קאסט געלט גארנישט קומט נישט אומזיסט וואטעווער, דאס וואס כ'מיין ארויסצוברענגען איז אז קיין עין הרע דער עולם פארלאנגט גרויסע גראסעריס. דאס האט דער עולם ליב, עס קאסט ממון ודמים אויפצוהאלטן. באט ס'איז באקוועם, מענטשן האבן עס ליב פאר א סיבה, ס'איז זייער קאנוויניענט. הונדערט פראצענט. אין מאנרא איז נאכנישט דא אזאנס, אין מאנרא מיין איך איז נישט דא א גראסערי וואס האט אלע, מ'גייסט אריין האסטו פון די פיש דעפארטמענט ביז די דעלי, ביז א ספרים סטאר. ניין, סאו כ'מיין אז מאנרא, גאנץ מאנרא באשטייט מיין איך פון זעקס טויזנט משפחות בערך, צו ווייניגער אפילו, און ס'איז זייער צוזייט און צושפרייט, און אזוי ווי איך זאג דיר, א גראסערי זאל דאס קענען באווייזן דארף ער האבן עטליסט צוויי טויזנט לויעל קאסטומערס וואס קומען דארטן שאפן יעדע וואך.
וואס הייסט דאס לויעל קאסטומערס? א עווערידזש פון פינף הונדערט דאלער א וואך? יא.
פינף הונדערט דאלער א וואך הייסט א לויעל קאסטומער?
יא. בעטווין די וואכענדיגע זאכן און א שבת ארדער? יא. יא. דאס הייסט צוויי טויזנט קאסטומערס וואס ספענדן אן עווערידזש פון צוויי טויזנט דאלער איטש פער חודש?
יא. און פאר אזא גרויסע גראסערי צו קענען מאכן געלט אדער צו קענען דשאסט זיך אויפהאלטן?
ניין צו מאכן געלט, אז ס'זאל זיך אים לוינען צו עפענען א גראסערי. סאו דו דארפסט האבן די קלייענטעל. סאו אין וויליאמסבורג וואוינען טאקע א שיינע פאר טויזנט מענטשן. ס'דא געגנטער וואס. ס'איז טאקע דא ווייניגער גראסעריס, איז פיין, דא געגנטער וואס איז דא אסאך גראסעריס, באט דער גראסערי מאן דארף האבן א חשבון וואס זיין חשבון גייט זיין אז ער זאל זיך קענען קאווערן. יא, דו רעדסט פון פון קאסטומערס, ווי גיי איך ציען מיינע קלייענטעל? ווי גיי איך האבן צוויי טויזנט קאסטומערס? פארוואס? ווייל איך עפן יעצט א סטאר, די אלע נייע קאסטומערס וואס גייען קומען צו מיין סטאר שאפן דאך יעצט ערגעץ אנדערש.
אויך, יא, און זיי דארפן האבן א ריזען פארוואס צו טשעינדזשן. חוץ אז זיי זענען אין די נעיבערהוד, אה לויף שוין אראפ, דארף איך א ריזען. פיין, סאו דארף איך האבן עטליסט פיר טויזנט מענטשן אין די נעיבערהוד, קיינער קען נישט מאכן קיין חשבון אז הונדערט פראצענט מענטשן גייען קומען סוואטן צו אים. פופציג פראצענט מענטשן, ער וויל זיין גאר א ווייס קוקער, קען ער זאגן זעכציג פראצענט מענטשן. באט איינער וואס טראכט אז הונדערט פראצענט מענטשן גייען גיין שאפן צו אים איז.
דעלוזשענעל.
יא. באט קוק הער, א גראסערי סטאר וואס איז סוקסעספול, ער מאכט דאך אויף יעדע אייטעם, אפשר נישט יעדע, אויף ניינציג פראצענט אייטעמס איז דא א מארקאפ פון א קוואדער, פון פופציג סענט, פון. מ'קען מאכן שיין, מ'קען ציען א שיינע חיונה פון פון אונען א גראסערי סטאר.
סאו וואנס עגעין, יא, א גראסערי האט א מארקאפ, די גראסערי מארקאפ איז סאך א נידריגערע מארקאפ ווי אסאך אנדערע סטארס, ווי געזאגט קליידער, טויס, וואטעווער, גיי אין די רייע, ס'איז נישט אזא גרויסע מארקאפ אויף יעדן אייטעם. די פוינט פון א גראסערי, די שוועריגקייט עכט איז, זונטאג מאנטאג דינסטאג איז ליידיג, מיטוואך דאנערשטאג איז ביזי.
איז געפאקט. נעם א רעגולער טאג, א רעגולער טאג ביז פינעווע זעקסע איז ביזי, פון זעקסע ביז צענע טרעט נישט אריין קיין מענטש, ס'קומט אריין לאמיר זאגן קענסטו ווען האבן א דריטל סטעף, אבער פון צענע ביזן צושפארן דארפסטו האבן פול סטעף. איינער דארף דאס באצאלן. ס'קומט נישט אן ווי מ'זאגט, דער גוי קלאצט מאנטאג און דינסטאג און מיטוואך און דאנערשטאג ארבעט ער דאפלט, אבער דו ווילסט נישט מיטוואך דו קומסט אין סטאר שטיין אין די ליין פאר צוויי שעה און ווארטן פאר דיין ארדער פינף שעה, דו ווילסט, ניין, איך דארף מיין ארדער אין צוויי שעה, ווייסט וואס איך מיין? איי צום מיטוואך היינט קענסט קומען מאנטאג ס'וועסט האבן אין ווייניגער ווי צוויי שעה ניין דער עולם וויל דאך דאס שטיין דער עולם וויל היסן מען
קומט מען באקומט סערוויס מען וויל נישט ווארטן. יא קיינער טראכט נישט איך קום מיטוואך וואס האבן די חברה געטון מאנטאג פארשטייסט מוצאי שבת למשל מוצאי שבת אקעי ווינטער אפשר יא אין די זומער מיין איך ממש אויב מען רופט אריין א גוי פאר דריי שעה. צו קומען. דארף זיך לוינען פארן גוי צו קומען. דארף זיך. ס'ליגט עכט נישט קיין געלט. ס'איז אסאך אסאך מער א סערוויס וואס די גראסעריס שטעלן צו.
איך איך איך טראכט טאקע אז מוצאי שבת ראקלענד קען ארבעטן אויף מוצאי שבת. עווערגרין האט א ריזיגע אויסוואל פון לאקס, סעיבל, סמאוק פיש, ווייט פיש. ער מאכט א גרויסע מלוה מלכה. זומער עספעשעלי ווען דער עולם קומט ארויס פון די סיטי.
זומער מאכט ער יא.
כ'מיין אזוי, איך דארף דאבל טשעקן, באט ער האט א מצב. ראקלענד מאכט זייער גרויס ווינטער. ראקלענד, יא? יא.
איך דארף דאבל טשעקן, יו נאו וואט, כ'וועל נישט זאגן פאר דעם, באט אסאך מוצאי שבת איז ממש טויט ראקלענד, אפילו בעיגעלס קען איך נישט טרעפן. אין די זומער. די ווינטער? פארוואס איז די זומער שוואכער ווי די ווינטער?
ווייל קודם כל ס'קומען צען מאל ווייניגער מענטשן.
יא, מענטשן קומען נישט ארויס פון די סיטי פאר די זומער. איך זעה פרייטאג אין די זומער איז נישט דא אזעלכע טרעפיק פרייטאג אז מ'קען זיך נישט ס'קען זיין די זמן איז ניין פארטי פייוו צענע, צען דרייסיג עפענט מען די סטאר צוועלף דרייסיג שפארט מען שוין צו ער קומט אריין ער דארף אפבאקן די בעיגל ס'נעמט אים א שעה ס'וועט זיין רעדי עלעווע און צוועלעווע שפארט מען שוין ס'נישט דא קיין ס'עכט נישט דא די דריי שעה ווי די ברכה זאל חל זיין, אזוי מיין איך. אינטערעסאנט צו הערן אז אנדערע יא. כ'האב גערעדט צו א פיצא סטאר דא אין עירמאנט האב איך געהערט זאגן, ער זאגט מיר ער איז געווען אפן מוצאי סוכות, צו איך דענק שוין חול המועד סוכות, דענק שוין נישט, ער האט פארקויפט כמעט אזוי אסאך ווי מוצאי פסח. למעשה מיין איך אז ער איז געווען דער איינציגסטער אין מאנסי וואס איז געווען אפן, כ'דענק שוין נישט ווען מוצאי ערשטע טעג סוכות צו מוצאי צווייטע טעג, כ'דענק שוין נישט פונקטליך ווען די מעשה איז געווען, ער איז געווען דער איינציגסטער וואס איז געווען אפן, האט ער געהאט סעילס פון אלע און ער איז געווען זייער ביזי און ס'איז געווען לוינבאר. שטעל דיך פאר מארגן וועלן נאך צען פיצא סטארס עפענען מוצאי שבת. ס'איז עכט נישט דא, ספעשעלי אין די זומערדיגע מוצאי שבת וואס די גאנצע זאך איז דריי שעה, ס'איז דא א אייז קרים סטאר יא ער דארף עפענען מוצאי שבת, ער מוטשעט זיך טרעפן ארבעטערס זאלן אריין קומען אויספאקן אלעס צוריק פאקן אלעס, ס'איז נישט, כ'מיין אז קיינער קען נישט זאגן אז ס'איז א לוינבארע ביזנעס ספעשעלי אין די זומער, ווינטער ווייס איך נישט, ספעשעלי אין די זומער צו עפענען

קען ער וויל זיין אויף א גאנצע כ'מיין ער האט איינס אדער צוויי ארבעטערס דארטן אינגאנצן צוויי ארבעטערס א גרויסע סטאר זאל זיין אפן א גרויסע סטאר איז פאר זיין ער קען נישט זיין אפן אונטער צען איינגעשטעלטע ס'גייט נישט ווען דו קומסט פיר אזייגער פארטאגס און דו שטייסט אין די ליין איז אויך די זעלבע זאך דו נעמסט נישט אן די תירוץ אז ס'איז פיר אזייגער פארטאגס און איך בין לימיטעד אין די סטעף, וואס הייסט? דו האסט עדווערטייזט, דו ביסט אפן, וויל איך האבן סערוויס. מענטשן פארשטייען דאס נישט, אסאך מאל מ'קומט אריין צען אזייגער ביינאכט, מ'פרעגט קשיות, איך זאג קאל אריין די אפיס, וואס הייסט קאל אריין די אפיס? וואס הייסט קאל אריין קאסטומער סערוויס? דו ביסט דאך דא! ניין, ס'איז דא א אפיס וואס איז אפן פון ניין טו פייוו, ס'געווען א באונס טשעק אדער וואטעווער די סטארי איז וואס די אפיס נעמט קעיר, קאל אריין מיט'ן גאנצן א שמייכל באט אינמיטן די נאכט איז נישט דא קיין אפיס. וואס הייסט נישט דא? ביסט דאך אפן. יא איך בין אפן באט די קאסטומער סערוויס.
סא מענטשן פארשטייען עס שווער, מענטשן קענען עס נישט צעטיילן ווי מען זאגט. סא צו קומען פיר פארטאגס און ס'זאלן זיין דריי מענטשן אין די ליין. מ'גייט זאגן. ער האט שלעכטע סערוויס, יא, מ'שטייט אין די ליין. מ'דארף אויך צוזאמנעמען קערידזשעס און מ'דארף אויך אויפקלינען אויב עפעס איז געשען. מ'דארף האבן א מענעדזשער אן סייט. א גרויסע פלאץ מיין איך קען נישט זיין אפן אונטער צען מענטשן און.
די רגע דו מוזט באצאלן פעיראל פאר צען מענטשן פאר צען שעה ביינאכט. און נאכאמאל די צען מענטשן קענסטו נישט נוצן בייטאג. ווייל זיי דארפן זיך אויסרוען. יא, סאו. פון דריי ביז פינף איז נישט גענוג ביזי, סאו יעצט איז דא איין רעדליך'ס אפן, פיין, קודם כל ער קען זיך קאווערן מיט איין צוויי מענטשן, איך גלייב אז ווען ער וואלט געדארפט האבן צען מענטשן וואלט ער אויך נישט געקאווערט ביינאכט, מעיק סענס. אזוי גלייב איך, און נאכאמאל איין צוויי מענטשן צו דריי מענטשן, פיין, אויב וואלט יעצט געגאנגען נאך פינף גראסעריס, און געעפנט א גאנצע נאכט.
וואלט יעדער געווען סלאו. אקעי דעטס איט. יא וואלט קיינער נישט געקענט סורווייווען. ס'איז נישט דא גענוג קלייענטעל. כ'דענק באנדא אין וויליאמסבורג פלעגט אויך זיין אפן טווענטי פאר האוערס. ער האט אויך געסטאפט.
יא ער האט געסטאפט. ס'גייט אבער אריין אסאך קאפ און מח אין א גראסערי, די מיוזיק, די אטמאספער, דו זאגסט די יומידיטי, די וועג וויאזוי זאכן זענען אויסגעשטעלט, וואו ס'ליגט וואס. שור. נאכאמאל דאס איז דאך א באקאנטע זאך. יא א גראסערי, די ברויט ליגט די איין עק און די מילך די אנדערע עק. מ'מוז דורכוואקן די גאנצע גראסערי. יא. אט אויסער דעם, יעצט ס'גייט אויך אריין קאפ און מח צו דער מענטש זאל נעמען נאך א קערידזש אדער ס'זאל אים זיין גענוג איין קערידזש, ס'איז זייער א סייקעלאדזשיקעל זאך וואס איז זייער שווער צו געסן, ווען א מענטש פילט אן זיין קערידזש וואס גייט ער טון? ער גייט עס פארקן און נעמען נאך א קערידזש? אויב ווען ס'איז שוין אינגאנצן פול? אדער ער גייט ענדיגן נאך די צוויי זאכן וואס ער דארף עמערדזשענסי און ארויסוואקן?
פרעגסט א גוטע קשיא, איך קען טראכטן נאר פון מיך.
סאו וואס טוסטו ווען דו גייסט שאפן למעשה? דו גייסט אמאל שאפן מיט דיין ווייב און קינדער אויך אדער נאר אליינס?
אסאך מאל גיי איך מיט מיין ווייב און קינדער. אז דו גייסט אליינס פילסטו קיינמאל נישט אן דיין קערידזש.
מיט די ווייב און קינדער, קודם מיינע קינדער זיצן אין די אויבערשטע חלק און עס איז האלב שוין פול.
יא, באט למעשה א חלק וויאזוי די גראסערי מאכט געלט איז ווייל איך זעה אסאך מענטשן קומען אריין און זיי נעמען דריי פיר אייטעמס און זאגן אה נא נא נא מ'דארף זאגן וואק ארויס נעם א קערידזש און גיי שאפן מיט א קערידזש. א חלק וועג וויאזוי די גראסערי מאכט געלט איז מ'וואקט ארום מיט א קערידזש און מ'פילט עס אן.
מ'לייגט אריין. יא, מ'קומט מיט א ליסט רעדי. מענטשן פרעגן פאון ארדערס מ'מאכט נישט קיין געלט, וואס הייסט מ'מאכט נישט קיין געלט? זאג איך קודם כל ס'קאסט געלט צו נעמען די ארדער און צוזאמשטעלן די ארדער און נאכדעם קאל, דו קויפסט נאר וואס דו דארפסט לייגסטו די גראסערי באנקראט. די קינד ס'איז יא, דו קום אריין מיט א וועגעלע, פיל אן, וואק דורך, זע נאכאמאל מעיאנעיז, זע נאכאמאל מעיאנעיז, און קויף נאכאמאל, און זע אראפהענגען א קליפ.
יא, פינאט טשו ביי די רעדזשיסטער, וואס מ'קומט אריין פאר פעיפער טאוועל, און מ'וואקט ארויס מיט א גאנצע זאק מיט זאכן וואס מ'האט נישט געוואוסט אפילו אז מ'דארף. סאו דאס אלעס איז ביי דיזיין זאגסטו.
דעטס איט. די גוי'שע וועלט איז זייער שטארק אויסגעשטעלט, די ענד קעפס מיט די זאכן וואס מ'זאל לייגן, ווייסט ביי די רעדזשיסטערס, די קאלטע טרינקען, זיי האבן סערטן זאכן וואס זיי ווייסן יעדער איינער וועט אראפפולן פון די שעלף אויב ס'ליגט ביי די אויגן. יא, מ'ווארט אין ליין, אזוי מאכן זיי געלט. די פאון ארדער איז אינטערעסאנט, מיין מאמע ארבעט אין א גראסערי און זי מאכט דארטן די פאון ארדערס, סאו איך האב קיינמאל נישט געטראכט פון דעם אז די גראסערי טוט דאס ממש פאר א סערוויס, ווייל דער גוי וואס פאקט דיר צאם די גראסערי, ער קען נישט זיין א גוטער אויף דיין חשבון, אוי מען דארף שוין באונטי, אוי מען דארף שוין אויל, ווארף אים אריין.
שיקסט עס נאך אויפפיקן, יא. יא, פארשטייסט. סאו א גרויסע גראסערי וואלט איך געזאגט אז די פאון ארדערס איז עכט א סערוויס, ס'איז דא גראסעריס זענען געשטעלט אויף דעם, א קליינע גראסערי, דארפסט וויסן אויך, א גרויסע גראסערי, דער גוי גייט ארום צאמשטעלן די ארדער, סאו הועווער ס'גייט ארום, נעמט אים א האלבע שעה דורך צו וואקן די איילס, א קליינע פלאץ, איז צען מינוט דורך צו וואקן די איילס. ער לאזט איבער די קערידזש ביי די עק פון די אייל און לויפט ארום די אייל און פאקט עס צוזאם און לייגט עס. סאו דו רעדסט פון ס'דא גראסעריס וואס זענען געשטעלט אויף פאון ארדערס, דאס איז זייער ביזנעס. אהא, דארט איז זייער מעין אינקאם פון געלט איז פון פאון ארדערס. באט די גרויסע גראסעריס וואס אונז האבן גערעדט די גרויסע גראסעריס וואס מען בויט היינט פאר אים, איך זע נישט ווי ער זאל קענען מאכן געלט פון פאון ארדערס, ס'איז נישט קיין נישט קיין, יא, איך וואלט געזאגט אז ס'איז א סערוויס. סאו קיינער, קיינער ביי די וועי, דא אסאך זאכן אין גראסערי וואס איז א סערוויס, וואס, וואס, באט יא, ס'גייט מיט.
די עפיזאד איז געספאנסערד דורך דיימאנד עסטעיטס. זייער אסאך מאל ווילסטו אוועקפארן מיט דיין משפחה, האסט א גרויסע משפחה, האסט פינף קינדער און דרייצן אייניקלעך, וואו גייט מען, וואו קען מען גיין? עס גיין צו האטעלס קאסט זייער אסאך געלט, איז דא א גרויסע הויז אין ניו דזשערסי, רוף אריין. דיימאנד עסטעיטס האט ער פֿערצן בעדרומס, דרײַצן טוילעטס, א היעטעד סווימינג פול, א שוויץ אפען א גאנץ יאר, ווען דו קומסט דארט מיט דיין פעמילי קענסטו עס ענדשויען, עס איז דא א גרויסע בעק יארד, דארט א שול אינעם גאראדזש, עס איז דא א שול מיט א ספר תורה, חוץ דעם איז דא בתי מדרשים אין די געגנט ארום און ארום, קום אהין פאר א שבת פאר אפאר טעג. און אויב האסטו נישט קיין גרויסע משפחה באט דו זוכסט אוועקצוגיין דשאסט דו מיט דיין ווייב איז דא דארטן אינעם זעלבן פלאץ א קליינעם סוויט צוגעשטעלט די שענסטע און די בעסטע פאר אסאך מער א ביליגערער פרייז רוף אריין דיימאנד עסטעיטס און האטס הנאה. ווי האסטו דיך אריבער געסוויטשט פון סקול דיפאו צו ראקלענד קאושער? וואס איז געשען דארטן? אממ. למעשה בין איך נישט געווען אין ראקלענד קאושער אגאנצן טאג. איך האב ביז צוויי טויזנט סעווענטין געווען נאר ביינאכט אין ראקלענד קאושער. ארויס פון סקול דיפאו בין איך אריינגעגאנגען נאך אין א פערניטשער סטאר קודם וואס כ'האב געארבעט פאר א יאר.
ווער? פערניטשער ווילידזש?
ניין. סקווער יא דזשווענייל דיזיין.
אקעי. געארבעט פאר א יאר. ניין ס'האט ס'איז געווען דעמאלטס ס'איז געווען שווער מיט דעליוועריס אין ראקלענד קאושער. ס'איז געווען געווען א אינגערמאן ר' חיים יידל פרידמאן האט ארויסגעגעבן דעמאלטס זייער א גוטע סיסטעם סקענעוועיטער. איין יאר וואס ווען ברוך אויש האט געעפנט טרעדעלישעס, ברוך אויש פלעגט אויך ארבעטן אין ראקלענד קאושער ביי די פלייש, געעפנט טרעדעלישעס בין איך אויך געגאנגען דארטן ארבעטן אביסל ביינאכט, דעמאלטס יענע שטיק צייט בין איך שוין שפעט, איך האב נאכנישט געארבעט אין ראקלענד. און דעמאלטס האט ער אינטערדוסט די סקענעוועיטער סיסטעם.
וואס איז דאס? סאו די סקענעוועיטער פאר דעליווערי איז זייער זייער זייער א גוטע סיסטעם. קען זעהן יעדע ריר, פונקטליך ווי יעדע באקס איז, א קאסטומער דו ביסט נישט אין די בליינד, איך גיי האבן די ארדער אין א שעה ארום און פיצל. קענסט פאראויס זאגן פונקטליך ווען זי גייט האבן דעם ארדער פי די ס'איז גאנץ עקיורעט ברוך השם. סאו דעמאלטס האט ראקלענד קאושער אויך גענומען די סיסטעם אבער ס'איז נישט געווען ווי איצט איז אלעס ווי מ'זאגט די סיסטעם דארף מען מענטעינען דאס הייסט איינער דארף עס זעהן וועלכע ארדערס וועלכע דרייווערס די דרייווערס דארפן עס נוצן מ'דארף שטיין דערויף קיין איין סיסטעם ארבעט נישט די קונץ פון א גוטע מענעדזשער איז אריינצולייגן א סיסטעם אין פלעיס ער זאל גארנישט דארפן טוהן באט יעדע סיסטעם דארף מען מעינטעינען און דאס איז די דזשאב פון א מענעדזשער האלטן איין דאס. סאו דאס איז נישט געווען אין ראקלענד קאושער ווערט עס ממילא מ'האט עס נישט גענוצט ס'האט נישט געארבעט אהער אהין סאו דעמאלטס טראכט ווייסטו וואס לאמיך אריבער קומען

ני. ווי סאך פערסענט איז עס? פרעגסט צו ס'איז א סוקסעס אדער ס'איז א פעיליער? ס'איז א פעיליער.
א פעיליער. יא.
אקעי. יא. ווייל די אכט באקסעס, די צוויי משפחות, זיי ווייסן נישט וויפיל די טראסט איז. זיי זענען געבליבן אן א ארדער. און און ווייסטו די אינטערעסאנטע חלק אויף דעם איז? ס'דא אזא וואס הייסט מורפי'ס לאו.

ביי די וועי אין ראקלענד קאושער בכלליות האבן אלע גוים רעספעקט. נאר ס'איז דא איינער דארט וואס געט מיר יעדעס מאל א רעטוה דער קליינטשיגער. יעדעס מאל ער איז ביזי אויף זיין פאון אלעמאל.
זיצט אין פראנט ביי רעדזשיסטער? יא איז אביסל פארביסן אסאך מאל נעמט ער קער איז ער דער גאבע פון די אלע סעלף רעדזשיסטערס אסאך מאל איז ער דארט גאבע וואס ער אייביג איז דא א גוי וואס נעמט קער און ער איז ביי די ביי די ביי די וואן און טו ביי די ערשטע צען יא. איך האב אויך געהאט איך בין אנגעקומען מיט א מיט א וועגל איך האב געהאט מיינע צוועלף אייטעמס אדער דרייצן אייטעמס און דער גוי זיצט אויף זיין פאון און ער איז ביזי אויף טיק טאק און ער געט א קוק אויפן וועגל און ער זאגט מיר דאס איז מער ווי צען שוין לייק גיי ערגעץ אנדערש איך האב נישט גענומען, איך האב מיך אויך דעמאלטס געיאגט לאמיר זאגן

די עקספרעס זיצט און קלאצט, און איך האב געהאט געוואלט גיין, אז דו מוזט זאגן מיר וועלכע עקספרעס, ווייל, איך גיי אים געבן א רעיז. דער קאסטומער קוקט מיר אן אזוי.
א רעיז? דו הערסט נישט וואס כ'האב דיר געזאגט יעצט? נו?
למעשה, וואס מענטשן פארשטייען נישט, אז מ'האט געמאכט עקספרעס פאר א ריזן, ס'שטייען נאך צען אנדערע רעדזשיסטערס, און ביי די וועי, רוב מאל ווען דאס געשענט, שטייען נאך דריי רעדזשטערס נאכדעם ליידיג. כ'פארשטיי דו האסט מחליט געווען צוצואוואקן צו די עקספרעס, און ס'שטייען עכט נאך דריי אנדערע רעדזשטערס ליידיג. מ'האט געמאכט עקספרעס פאר א ריזן און מ'מוז עס זייער זייער שטארק אינפארסן, ספעשעלי ביי אונזער היימישע עולם, ווייל אנישט איז אין לדבר סוף. ווערט עס א רעגולער רעדזשיסטער. בעטווין מי ענד יו, א ארבעטער האלט נישט ביים ארבעטן, דער איז נאו קוועשן. באט דאס איז זייער זייער א פיין ליין, ווייל דו קענסט נישט זאגן פאר א גוי, היינט יא, מארגן נישט, ער ווערט צומישט, ער ווייסט שוין נישט ווען יא, ער ווייסט שוין נישט ווען נישט. ער קען נישט אטעמען און וואקן אויף איינמאל. דעטס איט. ווייסט וואס איך מיין? ס'איז א

ס'איז נישט קיין סטענדערט ארבעטער, נישט די עוורעדזש גיי.
סאו יא, ס'איז איינע פון די זאכן וואס איז זייער זייער שווער. קאסטומער סערוויס, למעשה יא, דאס איז די קאסטומער סערוויס, אז מען האלט עקספרעס רעדזשיסטער, קאמפליטלי עקספרעס, און ברוך השם מען קען זאגן מיט א פול מויל זיכער זייט ס'איז דא סעלף טשעק אוט, אז עקספרעס איז אייביג אוועילעבל, אייביג אוועילעבל. יא יא זייט ס'איז דא די סעלף טשעק אוט, יא. ווען ס'איז נישט געווען סעלף טשעק אוט, טאקע געווען ליינס.
יא. איך האב מיט דיר אמאל גערעדט, איך האב, זאל איך זאגן פארן עולם דא אז איך האב מיט אים, איך האב אים ארויפגעברענגט דא פאר א סיבה, איז מיך העלפט ער ארויס, פאר ס'איז שווער צו גיין שאפינג אינמיטן די וואך, יעדער סטאפט און יעדער פרעגט, בין איך געוואר געווארן וועלווי פעלדמאן מיין איך האב איך אינטערדאזט זאגט ס'איז דא א אינגערמאן אז יואלי יאראסלאוויטש רוף אים אן ער נעמט קעיר דארטן אין ראקלענד דא האסטו זיין נאמבער און פרעג אים נאך א חתונה דאנערשטאג נאכט צוועלף א איינס א צוויי רוף אים אן ער לאט דיך אריין סאו בין איך אריין געקומען דארטן האסט מיך אריין געלאזט און ס'איז רואיג די סטאר טאקע און איך האב דארט געמאכט מיין גראסערי ארדער און דעמאלס האסטו מיך פארציילט האסט מיר פארציילט א מעשה. כ'דענק נישט וויאזוי ס'איז אנגעקומען, באט אונז האמיר גערעדט פון דעם נושא אז ס'קומט א איינער און ער האט א גאנצע ארדער און ער פאקט זיך אויס, מ'ענדיגט, און ס'קומט צו באצאלן און די קרעדיט קארד ווערט נישט געסווייפט, און רעד רעד אביסל פון דעם.
זייער זייער זייער א פארווייטאגטע נושא. אסאך טרערן, אסאך טרערן שוין פארגאסן. זייער זייער שווער צו רעדן דערוועגן. ס'איז נאך שווערער ווען מ'שיקט קינדער, און ס'איז נאך שווערער ווען מ'כ. די גראסערי מאן טראכט אז מען האט געשיקט דעם קינד וועגן דעם. און יוזשעלי שיקט מען טאקע די קינד וועגן דעם. דאס האסטו מיר אויכעט געזאגט, דו זאגסט מיר די חילוק פון סקול דיפאו איז דארטן וועלן נישט מענטשן שיקן א טשעק וואס מען ווייסט אז עס איז נישט גוט, אין גראסערי וועט מען עס יא טון ווייל מען האט נישט קיין ברירה, מען שיקט יא א קינד און די קינד מען האפט אז די קינד וועט מען נישט ארויסשיקן. יא, עס איז דא זייער אסאך סעקיוריטי מעזשערס מען דארף נעמען אין א גראסערי מער ווי אנדערע סטארס טאקע וועגן דעם, למשל זאגסט וועגן א טשעק יא אזוי ווי זאגסט איינער וואס האט נישט קיין געלט אין טשעקינג אקאונט גייט נישט גיין צו א טוי סטאר אדער א פערניטשער סטאר און אויסשרייבן יוזשעלי רייט נארמאלערהייט.
פארוואס? ווייל קיינער וויל נישט קיינער וויל נישט יו נאו סקרוען איינעם. דעטס איט. יא ס'איז נישט די די סדר.
גראסערי. באט איז די זעלבע זאך מיט קרעדיט קארד נאמבערס. ס'פלעגט זיין זייער זייער אסאך דיספיוטס. סאו וואס איז געווען? מענטשן פלעגן אריין קומען האבן קרעדיט קארד נאמבערס פון כ'ווייס נישט וועמען, מ'האט יענעם נישט געזאגט מ'גייט דאס טשארדזשען אין ראקלענד כשר אדער וואס, און גארנישט. סאו ווען דו סווייפסט א קארד, אקעי איז דא אינשורענס דערויף דאס, ווען דו פאנטשסט א קארד, און מען דיספיוט עס, סאו ווען יענער געט א פאון נאמבער האסטו כאטש וועמען צו רופן, איז איין זאך, באט אן א פאון נאמבער, איך סתם כ'האב גערעדט צו אנדערע מענטשן, איך גיי דאך אסאך ארום אנדערע סטארס אויך אביסל דא אהער אהין, איך העלף ארויס, סאו ווייסטו פרעג איך אסאך מאל. קליידער סטאר האט אויך אביסל דיספיוטס, אנדערע סטארס ווען האט ער א דיספיוט? כמעט נישט, אויב ער האט זיך צושלאגן מיט א אינגערמאן און ער ווייסט וואס ער האט זיך צושלאגן מיט אים, פיין, אבער אזוי א דיספיוט אוט אוו די בלו? אבער אין גראסערי איז עס זייער שכיח, זייער שכיח, וויפיל שאדן, וויפיל דאלער א חודש קענסטו שאדן האבן פון פון די אלע מיני דיספיוטס? ס'פלעגט זיין א באנטש געלט ווען מ'פ, ס'געווען א, כ'מיין. דאס האט מען לעצטנס איינגעפירט, כ'ווייס לעצטע לעצטע פאר יאר אז אן א אקאונט נעמט מען נישט קיין קרעדיט קארד נומבערס. אה, אזוי האסטו וויאזוי עס צו טרעקן עטליעסט. יא, יא, מ'האט צו וועם צו רעדן. באט פרייזן זענען אזוי טייער יואלי, דו זעסט דאך וויפיל טרויבן קאסט, פערציג דאלער א פונט טשעריס, אזויפיל דארף עס קאסטן. פערציג דאלער. איך גיי יא אין א בעג, איך קום אן ביי די רעדזשיסטער ארויסצולייגן און איך זע ביי אלע רעדזשיסטערס ביי די עק האט מען צוריקגעלייגט די טשעריס, דארט ליגט עס, מען כאפט עס, מען קומט צום רעדזשיסטער, פערציג! סאו ביי די וועי איז דאס א גוטע זאך אז מען זעט עס פערציג דאלער מען נעמט עס אראפ, ווייל דאס איז די זאך לכאורה וואס גייט סטעבילייזן די מצב. די גרעסערע פראבלעם וואס איז דא איז דער עולם וואס קוקט נישט אויף קיין פרייזן, נישט דער עולם, נאכאמאל, די טשעריס איז געווען ווען ס'איז געווען דעמאלטס צען צוועלף דאלער א פונט און א בעג איז בערך פיר פינעף פונט, איינער זעט די גראסערי ארדער מיט פופציג דאלער מער קוקט ער, יא, באט ס'איז דא נאך הונדערטער אייטעמס אין גראסערי וואס ס'ליגט איינס לעבן צווייטן און איינס איז מיט א שיין ביסל ביליגער ווי די אנדערע און מ'קוקט נישט. קוקט ווער ס'האט געמאכט בעסערע עדווערטייזמענט, ווער אהער, און מענטשן רעדן זיך נאך איין, ס'טעיסט אזוי, דריי עס איבער, קוק אויף די לאט נאמבער, ביידע האבן עס געמאכט אין די זעלבע פלאץ, באט די גאנצע חשבונות וואס מען האט, און מענטשן צאלן א דאלער מער, צוויי דאלער מער, און דו האסט לעבן דעם ליגן די זעלבע זאך פון א אנדערע ברענד, פאר האלב די פרייז. און ביי די וועי, פאר קאוויד איז דאס נישט געווען אזא גרויסע פעקטאר, ווייל ס'איז געווען זייער א גרויסע פראצענט מענטשן, כ'וועל נישט זאגן האלב, באט ס'איז געווען א גרויסע פראצענט מענטשן האבן געקוקט אויף פרייז. ס'איז געווען פינעף מינע טונא, וועלכע טונא איז געווען די ביליגסטע די וואך, די האט מען געקויפט. דו קוקסט אויף פרייזן ווען דו שאפסט? קודם כל איך מאך נישט געווענטליך די ארדערס. דיין פרוי, דיין פרוי קוקט אויף? קינדער, אביסל יא אביסל נישט, כ'האב שוין אויסגעלערנט אביסל וועלכע ברענדס זענען געווענטליך ביליגער, דאס קויפט מען די ברענד, דאס קויפט מען די ברענד וואס איז געווענטליך, און אמאל טויש איך עס און אמאל דארף מען עדזשאסטן, באט. ווען דו זאגסט אז מענטשן קוקן נישט איז ווייל מען האט איבריגע געלט אדער פלעין מען איז נישט צוגעוואוינט צו קוקן? ס'איז אויך א חלק פון די פראבלעם וואס אונז האבן אנגעפאנגען, ס'נישט א פראבלעם, ס'איז זייער א גוטע זאך, אבער מען דארף זען ווי אזוי עס אויסצוארבעטן, אז מענטשן נעמען היינט די גראסערי שאפינג פאר אזא שאפינג ספרי, ווי מען זאגט איינמאל א וואך איך גיי מיך ארויס אויסלופטערן. גיי זיך אויסדזשוכענען. און די כלל איז, ווען איינער פארט אוועק אויף וועקעישן, ווען איינער גייט זיך אויסדזשוכענען קוקט ער נישט אויף קיין פרייזן, סאו כ'מיין אז ס'האט אביסל מיט דעם אז. פארשטייסט? ס'איז אינטערעסאנט, איך קוק אייביג אויף פרייזן, איך בין זייער אוועיר פון פרייזן. און לאמיר הערן, דו זעסט א חילוק צווישן איין קאמפאני און די אנדערע? זיכער זעה איך חילוקים. וויסאך האלטסטו שפארסטו דיך אויף דיין ארדער א וואך ווייל דו קוקסט אויף פרייזן? איך ווייס ניטאמאל, כ'וועל דיר זאגן. שיס א נאמבער. וויפיל איך קען מיך שפארן, קודם אויף שבת טריי איך נישט צו קוקן אויף פרייזן, ווען איך גיי פאר די שבת קוק איך נישט, באט איך קוק אויכעט און איך טראכט אז איך קוק נישט, איך האב דעם געים אין מיין קאפ. סאו נאכאמאל, ווען דו ווילסט קויפן קוקיס, ווייל ס'איז לכבוד שבת, קויף קוקיס, אבער ווען די זעלבע קוקיס איז געמאכט ביי פינף קאמפאניס, פארוואס זאלסטו טשוזן די טייערסטע קאמפאני? ווייל ס'לכבוד שבת? כאטש ס'איז דא וואס זאגן יא די שבת גיט צוריק דאפלט אלעס פיין און וואויל לוו עלי ואני פורע איך האב שוין געהערט אלע נוסחאות באט לאדזשיקל כ'רעד נישט אויך יענץ מאך נישט דא קיין תורה'דיגע שמועס יעצט לאדזשיקל האט עס דען א רעכט? איך מיין נאכאמאל א מענטש האט א רעכט וואס ער וויל, נאכאמאל אז ער קומט נישט צו מיר בעטן אויף שבת צו מאכן, ער קומט נישט צו מיר בעטן אויף חתונה צו מאכן, ספענד ווי דו ווילסט, קויף וואס דו ווילסט. יא, באט מאכט עס דען סענס? ס'ליגט די זעלבע מין קוקי לאמיר זאגן פֿינף קאמפעניס, דער קאמפעני איז באלד דאפלט די פרייז ווי יענע קאמפעני, און דער קאמפעני קען נאך זיין אמאל שטערקער אפילו. וואס הייסט שטערקער? מיינסט ס'האט א בעסערע טעם, מענטשן האבן עס מער ליב, ס'גייט מער סחורה, מער פשט. ניין, ס'אלעס געמאכט די זעלבע פלאץ, די זעלבע זאך. יא, איך ווייס. אסאך, איך האב אנגעכאפט קוקיס אפשר נישט, באט ס'איז דא זאכן. איך האב יעצט א אייטעם אין מיינד, איך מיין אז איך קען עס זאגן דא, איך וועל דיר זאגן, קילבאסע האסט מיל מארט און האסט קעי דזשעי פאולטרי. א שטיק צייט איז מילמארט געווען ביליגער און א שטיק צייט איז קעי דזשעי געווען ביליגער, זיי גייען ביידע כסדר ארויף מיט די פרייז און כסדר איז איינער אביסל ביליגער ווי די צווייטע, כ'ווייס נישט וועלכע געים זיי שפילן. יא אבער דו ווייסט וואס די פראבלעם איז? ס'איז א סימפל געים. ווען איינער וואלט געוויסט אז איך האב מיט פֿערציק פראצענט מער קאסטומערס ווייל איך בין ביליגער ווי יענעם, וואלט ער זיך אנגעשטרענגט און געמאכט די פרייז אביסל ביליגער ווי יענעם. ווען ער ווייסט אבער אז איך האב נישט קיין איינס, אדער לאמיר נישט זאגן קיין איינס, ס'איז יא דא, אבער איך האב נישט קיין צען פראצענט מער קאסטומערס ווייל איך בין ביליגער ווי יענעם, אז יענער קען בעטן פינף דאלער פארוואס קען איך נישט בעטן פינף דאלער? ווי בין איך? ווען יענער בעט פינף דאלער איך וועל בעטן פאור פיפטי, לכבוד דעם, איך בין צען פראצענט ביליגער, וועל איך האבן מיט דרייסיג פערציג פראצענט מער קאסטומערס ווי יענעם, פיין, האב איך טאקע דא דערלייגט די פופציג סענט, איך פארקויף אין וואליום, יא, מען מאכט זיך שוין חשבונות, אבער אויב איך גיי נישט דערלייגן קיין ניקל, ווען איך גיי אויך בעטן פינף דאלער, צו ווען איך גיי בעטן פינף א האלב דאלער צו זעקס דאלער, איך זאל ארבעטן אומזיסט, און דאס איז אויך ביידעוועי געווען א קאוויד שפראך דאס, איך זאל ארבעטן אומזיסט? קודם איז געווען שווער צו באקומען סחורה, כ'האב עניוועי נישט געהאט קיין סחורה, סאו די סחורה וואס איך האב זאל איך שוין באקומען ווי מען זאגט פול פראפיט ווי סאך איך קען, און ס'פארט, ס'גייט, סאו וואס זאל איך מיך יעצט מוטשען און דעליווערן דאפלט סחורה צו מאכן די זעלבע געלט? פארוואס? קיינער קוקט דאך עניוועי נישט. אז מען דארף אייביג מאכן חשבונות וואו ס'לוינט זיך וועלכע יו נאו וועלכע איידיעס צו מאכן צו ציען קאסטומערס, נישט אייביג איז סתם אראפרוקן די פרייז גייסטו האבן יעדעם מיינעם, ס'האט נישט אייביג נישט ארבעט עס ארבעט נישט אזוי. מענטשן מאכט א קאמפעין וואו איז די פרייז, קודם כל דא אין מאנסי ווי ווייט איך ווייס האבן אלע גראסעריס פרייזן אויפן שעלף. ראקלענד הייסט א טייערערע גראסערי. כ'האב דאס שוין אפאר מאל איבערגעקוקט מיט מענטשן רעסיטס אייטעם ביי אייטעם, סאו טעקניקלי די טאטעל ביל אין ראקלענד קאושער איז העכער ווי ערגעץ אנדערש, באט ס'האט א ריזן. די ריזן איז אז אין ראקלענד קאושער קויפט מען דאפלט. מ'קומט אריין, מ'זעהט אויך דאס, און מ'זעהט אויך יענץ. אקעי, און דאס פליט שוין אריין אין די שאפינג קארט און נאר דאס? איך קען דיר ווייזן שמיליאנע. ניין דו מאכסט מיר אויס, איך גיי נישט טוישן גראסערי, איך בין זייער העפי מיט ראקלענד. ניין אבער איך קען דיר ווייזן איין נאכט דיין שאפינג קארט, אקעי. וואס דו וואלסט זיך געקענט באגיין אן דעם ווען דו וואלסט נישט געזען. אקעי דו קומסט אסאך מיט א ליסט אויך. איך קום אייביג מיט א ליסט. קומסט א ליסט, א ליסט איז אנדערש. איך קום מיט אייביג מיט א ליסט. די וואס קומען מיט א ליסט ווייס איך נישט צו זיי צאלן איבער. זיכער אז מען סעיווט געלט. נאו קוועשן. באט יא ראקלענד קאושער איז ברייטער. זאגסט אז ס'איז נישט טייערער באט מ'קויפט דארט מער ווייל אזוי גייט עס. קען זיין, יו נאו כ'קען דיך נישט אפפרעגן, איך קען דיך, כ'ווייס נישט איז די מעיאנעיז גפן לייט מעיאנעיז איז פייוו פארטי ניין ביי דיר און ביי עווערגרין איז עס פייוו טערטי ניין, איי דאנט קנאו. כ'דענק א אנדערע גראסערי, כ'וועל נישט זאגן קיין נאמען, וואס כ'בין דארטן געגאנגען שאפן און כ'האב געזען. איך קויף ווייטפיש, א טוב טעם ווייטפיש, זייער א טייערע אייטעם, סאו איך קויף נישט קיין סאך דערפון, אמאל, שוין, לכבוד שבת, און ס'קאסט זיבן א האלב דאלער, סעווען עיטי, סעווען, דו ווייסט די פרייזן, א קליינטשיגע קאנטעינער, און ס'פעלט נאך האלב, ס'ווערט אזוי לויט ווי א אייזקרים, ס'פעלט אזויסאך פון דעם קאנטעינער, פיל עס אן! און, און, און אויך א חוצפה ווייסט, אויב איינער קויפט זיך א קאנטעינער טונא אדער ווייט פיש און ער עסט עס אויף, זאגט ער, האסט געגעסן די גאנצע קאנטעינער דו אליין?

און איך שטיי ביי די רעדזשיסטער איין וואך און איך לייג אהין די ווייט פיש און איך האב געקוקט אויפן קאמפיוטער און אויף די קאמפיוטער קומט ארויף סעווען ניינטי ניין און גערעגער. אה, דו פלעגסט נישט קוקן אויף רעסיטס? ניין איך האב נישט געקוקט. אה דאס איז א גרויסע בראך. אמת? א גרויסע בראך. כ'קען זאגן אזוי, זיבעציג פראצענט רעסיטס האבן מיסטעיקס. יא? ס'קען זיין מיסטעיקס פון א פעני צוויי, רוב רעסיטס האבן נישט קיין גרויסע און אזוי, און רוב מענטשן טאקע, מענטשן זענען זייער אנעסט ברוך השם, די אייבערשטער איז נישט באנקראט, אידן זענען זייער זייער ערליך, און מען וויל, דו האסט מיך איבערגעטשארדזשט, דו האסט מיך אנדערטשארדזשט, מענטשן קומען אסאך פיקסן די רעסיטס, כ'מיין דאס איז דאך מיין דזשאב. אפילו אפילו די וואס שיקן די קינדער? יא יא. זיי זענען אנעסט. יא יא, האט נישט קיין שייכות, און רוב רעסיטס איז טאקע נישט קיין גרויסע געלט דיפרענץ, א דאלער צוויי א חילוק, ווייל דא האט מען אווער טשארדזשד און אנדער טשארדזשד, מען טשארדזשט אזא עפל אנשטאטס אזא עפל, באט א מיסטעיק איז דא, כ'האב געקויפט די עפל, מען האט געטשארדזשד די עפל, ס'איז זייער זייער וויכטיג איבערצוקוקן א רעסיט, שור, כ'רעד שוין נישט פון דעם, קוקטס איבער די רעסיטס. יא, כ'רעד שוין נישט פון דעם אז ס'דא, כ'וועל דערציילן א מעשה, א פאני מעשה, דו האסט גערעדט פריער וועגן די סעלף טשעק אוט, איז דא א סטאר וואס טשארדזשד פאר בעגס, סאו ווען מען ענדיגט קויפן דארף מען אריינלייגן ווי סאך בעגס, אלע סעלף טשעקאוטס בערך ארבעטן, לאמיר זאגן דו נעמסט אוועקאדאו דארפסט אריינלייגן ווי סאך אוועקאדאו, סאו דאס האב איך שוין אויך ביידעוועי געהאט, אויף די אוועקאדאו שטייט א נאמבער ווי סאך ווייסט כ'מיין יעדע פרוכט יא, סאו דער מענטש האט געמיינט אז מען דארף אריינלייגן דעם אייטעם נאמבער. און. דאס דארף מען סקענען אדער אריינלייגן די נומבער? יא, ווען ס'פרעגט ענטער קוואנטעטי, ער האט נישט געליינט קוואנטעטי, ווייסט. האט ער געלייגט די נומבער, אקעי. וואס האט ער געצאלט דארטן פאר פיר טויזנט צוויי הונדערט אוואקאדאס? באט איז אויך דאס איז געווען מער ריס איך מיין איין, יא, איינס וואס האט געקאסט א גרויסע לאך איז געווען איינער אריינגעקומען. מען האט אים געפרעגט ווי סאך שאפינג בעגס, און ער האט נאך געהאלטן די אוואקאדא אין הענט, האט ער אריינגעלייגט די נאמבער פון די אוואקאדא, ער האט געמיינט אזוי ווי ס'איז דאס, פרעגט אים איבער די אייטעם ווי ער האט באצאלט האט ער פאר עטליכע טויזנט שאפינג בעגס, ס'איז געווען עטליכע טויזנט דאלער זיין זיין ביל, און ער סווייפט זיין קרעדיט קארד און ער וואקט ארויס,
און דער יונגערמאן אין גראסערי זעהט אויף א סעלף טשעק אוט איז געווען א ארדער פון אפאר טויזנט דאלער,

יא, סאו מ'דארף איבערקוקן רעסיטס. עניוועי, כ'וויל צוריקגיין צו וואס מ'האט נישט שוין געענדיגט פריער. סאו דו זאגסט אז אז ס'מאכט זיך אמאל אז ס'קומט א קינד אדער עניבאדי ענדיגט אויס די גאנצע ארדער און די קרעדיט קארד ווערט נישט געסווייפט און ס'דא מענטשן שטייען שוין אין בעק פון אים מיט די ארדער. זאג זייער. סאו קודם כל דאס מענטשן שטייען אין בעק, די ערשטע זאך וואס מ'לערנט אויס פאר די מענעדזשער צו טון איז קודם

פון קאסטומערס, ס'דא מענטשן וואס קומען דארטן שאפן יעדע וואך צו יעדע צווייטע וואך, ס'מאכט זיך אמאל, נאר אמאל דא מענטשן וואס קומען קיינמאל נישט שאפן דא, און אוט אוו די בלו איז געווען דא אן געלט. א זיבן הונדערט דאלערדיגע ארדער און די קרעדיט קארד סווייפט זיך, דו ווייסט וואס דאס מיינט, ס'מיינט אז ער איז שוין געגאנגען אין אלע גראסעריס און.
וואס בין איך שולדיג? איך פארשטיי. כ'האב למשל לעצטע וואך געטראפן א קאסטומער אויך איז ער געווארן סטאק, מארגן גיי איך קוקן אויף זיין אקאונט זעה איך די גאנצע געלט וואס ער האט געקויפט אין ראקלענד כשר איז געווען צדקה געלט, ער האט נאך קיינמאל קיין דאלער נישט ארויסגעלייגט פון טאש איינצוקויפן. וואס הייסט צדקה געלט? ווי ווייסטו וועלכע געלט ס'איז צדקה געלט? ניין נישט אלע צדקה געלט קען איך וויסן, באט ס'דא סערטען געלט וואס איך קען וויסן פון ווי ס'איז געקומען, איך קען דאך זעהן וויאזוי די געלט איז אריינגעגאנגען אין די אקאונט,

ער האט ערגעץ ווי ער געקויפט אין די צייטן וואס עזר למזון האט נישט אריין געלייגט. שטייסט עזר למזון לייגט אריין צוויי הונדערט דאלער א וואך די אינגערמאן קען איין נאר איך זעה דאך וויאזוי ער קויפט אז ער האט א שטוב מיט קינדערלעך אים איז צוויי הונדערט דאלער א וואך נישט גענוג סא אלא מאי ערגעץ איז ער געגאנגען קויפן פאר די איבריגע געלט ווי מ'זאגט יעדע וואך. היכן יעריק זעה איך היי. יא דעטס איט סא. זיין איך פיל איך איך פיל פלעין אויסגענוצט. פילסט ביטרעיד, פילסט יוזד, ווייעלעיטעד.
יא.
איך פארשטיי. דו ווילסט מיר נוצן ס'איז גוט, קום דא יעדע וואך און סווייפ אביסל פון דיין אייגענע דאטא. לייג דא אריין. דאס האט מיר אויך איינער מסביר געווען וועגן, ער זאגט אז, דו האסט פריער געזאגט אז א גרויסע סטאר זאל זיך קענען סוסטעינען דארפסטו האבן צוויי.

די זאך פון קענען אויפשרייבן אין א גראסערי, ווייס איך נישט ווי ער וועט פון גיהנום ארויס גיין. ס'איז זייער א שארפע נאכאמאל, דאס איז געווארן אינווענטעד נישט דאס איז געווארן אינווענטעד החנווני נאמן על פנקסו איז צוויי טויזנט יאר צוריק, דריי טויזנט יאר צוריק, ס'איז נישט געווארן אינווענטעד היינט. אבער ווער ס'האט אינווענטעד די איידיע, א מענטש וואלט געוויסט, איך האב אין טאש פֿיר הונדערט דאלער, מיין גראסערי קען מיר נישט קאסטן מער ווי פֿיר הונדערט דאלער, דער מענטש וואלט זיך געשפארט געלט. ער וואלט זיך געבאדזשעט אנדערש. דעטס איט, און ס'וואלט נישט געשען. צו די גראסערי וואלט עס בעסער ליב געהאט? פון איין זייט לוינט זיך פאר די גראסערי, קוק נישט און קויף, זאג נישט אז נישט, באט ס'איז א. אויב דארפסטו זאגן וויפיל געלט איז דא אוטסטענדינג אין ראקלענד קאושער פון די אלע אויפגעשריבענע זאכן פון מענטשן וואס באצאלן, באט ס'נעמט צייט. אפאר מיליאן דאלער. אפאר מיליאן! יא. איך האב דארפן רעדן מיט פנחס קליין, וויאזוי שלאפט ער ביינאכט?
פאר מיליאן דאלער האט ער אוטסייד, wow. יא. wow.
סאו ס'איז דא זייער אסאך מאל, זאג דיר דער אייבערשטער איז נישט באנקראט, מענטשן שטייען ביי די רעדזשטער און ווערן סטאק, און אסאך מאל איז עס מענטשן וואס פלעין די קרעדיט קארד איז געווארן פראוד, ווייסט מ'דארף נאר צוריק טעקסטן יעס און דאס, און דער נעקסט אין ליין האט שוין געגעבן זיין קרעדיט קארד, שוין אפגעסווייפט, שוין געגאנגען ווייטער, סאך מאל קומען מיר מענטשן רופן פון די אנדערע גראסערי, כ'זעה דארט מיט יענע רעדזשטער טוט זיך עפעס, דא האסטו דרײַ הונדערט דאללער גיי אהין ערלעדיג עס דעטס איט, כ'זאג דיר דער אייבערשטער איז נישט באנקראט, ס'איז די חסד וואס דרייט זיך ביי אידישע קינדער איז שווער צו שווער צו צולייגן, ממש יא אידישע קינדער, ס'דא א איד דא אין מאנסי וואס ממש. ער קען נישט שלאפן רואיג ווען ער ווייסט אז ס'איז דא א אידיש קינד וואס קען נישט איינקויפן, ווייל עס מיינט ס'דא גוטע אידן אויף די וועלט, דער'ס נאו קוועשן. ווען איך בין אויפגעוואקסן בין איך געווען בין איך געווען אויף די זייט מטבע וואס כ'האב געקענט אסאך מאל זיין אין גראסערי און מ'האט נישט געקענט אויפשרייבן אדער מיין טאטע האט קיינמאל נישט געהאט קיין קרעדיט קארד, באט איך האב מיך אסאך מאל געטראפן ביים רעדזשיסטער וואס איך האב נישט געהאט קיין געלט, איך האב נישט געוואלט עס אויפשרייבן. איטס נאט א גוד פילינג. און מ'דארף יא מ'דארף צוריק טראגן דעם סענדוויטש צו דעם טשיז דעניש. אזוי, די אמאליגע גראסעריס. די קליינע אראנדזשע דזשי ענד דזשי דרינק, מ'האט עס צוריק געלייגט, ס'גייט נישט אריבער, מ'קען נישט אויפשרייבן. סאו ביי די וועי די פוינט וואס דו זאגסט יעצט איז א אנדערע פוינט וואס איז זייער א וועליד פוינט, און ביי די וועי. וויטש איז וואט? וועלכע פוינט? זייער אסאך מענטשן. האבן קרעדיט אין גראסערי, און זיי האבן אפילו קרעדיט. יא. זיי לייגן זיך ארויף א פין נאמבער אדער א איידי און פארטיג און זאגן אן מיטן לעבן גייט מיך נישט אן מיין קינד, מיין ווייב, מיין טאטע, מיין אייניקל און מיך אליינס. דעטס איט. איך וויל נישט. מיין זון דארף א סענדוויטש זאל ער קומען וועל איך אים געבן א צוואנציגער און ער וועט קויפן.

אבער ס'קומט אזא שארף ס'איז א פייף. איר קענט נישט דא אויפשרייבן מיסטער אונגאר, מיט די העכסטע טאן. איר קענט נישט, די קאמפיוטער זאגט איר קענט מער נישט אויפשרייבן. יא, האסט זיך וואו אהינצוטוהן. גארנישט, איך פריי מיך, כ'האב חתונה געהאט און יעצט האב איך פרנסה, כ'קען מיר קויפן דעם טשיז דעניש. יא, די גאנצע וועלט איז היינט דא אביסל מער אווערנעס אויף די חלק. אויב קינדער צווישן זיך פארשעמען, איז דא מער ווי אין אונזערע צייטן ווען אונז האבן געלערנט אין חדר, ס'איז די גאנצע בוליאינג זאך איז היינט דא מער אווערנעס. יא. ווען איך האב געלערנט אין חדר האט קיינער נישט גערעדט פון בוליאינג, מ'האט געבוליט קינדער אין גרויסן, וואלט איינער גערעדט דערוועגן? איינער איז געווען אווער דערוועגן? דו ביסט געווען פון די זייט פון די בוליס אדער פון די רעסיווערס? ניין ברוך השם נישט געווען, ניין. ביסט אריבער געפלאוט? ביסט אויפגעוואקסן אין ווילאמסבורג? אויפגעוואקסן דא אין מאנסי, געבוירן געווארן אין סקווער מיין זיידע געוואוינט אין סקווער, און געמופט אויף מאנסי, געלערנט דא אין מאנסי אלע יארן דא אין סאטמאר חדר, יו טי איי. סאטמאר, ווערי נייס, און האסט געמופט אויף ווילאמסבורג, האסט חתונה געהאט אויף ווילאמסבורג, שפעטער ביסטו צוריק געקומען אויף מאנסי. יא, זיבן יאר וואוינט אין ווילאמסבורג. יעצט ליידער קען איך מענטשן זאגן שוין איך קען שוין ספאניש בעסער ווי ענגליש נאך אזוי לאנג דיעלן מיט די חברה, איך האב מיך אויסגעלערנט און ביי די וועי די וועג וויאזוי איך האב מיך אויסגעלערנט נאר דורך רעדן ווי מען זאגט הערן און רעדן און קאמיוניקעיטן באט פאר דעם פאר, פלעג איך האבן א גאנץ א גוטע ענגליש אין א פלאץ ווי כ'האב געארבעט האט מען מיך גענוצט פאר מאכן דאס איך פלעג אסאך ליינען און שרייבן, און כ'האב געהאט גאנצע מענטשן, יא דו האסט געלערנט אין יו טי עי סאטמאר חדר און קענסט אזוי גוט ענגליש? איטס פאסיבל ווען איינער האלט דערביי. יא, איף יו עפליי יורסעלף, אוואדע. אוואדע, סאו דו רעדסט א גוטע ספעניש. זאג מיר עפעס אין ספעניש. זיי זאגן, זאג מיר עפעס אין ספעניש, און די מענטשן וואס הערן עס זאלן אריינשרייבן אין די קאמענט סעקשאן בעלאו, וואס האט ער מיר געזאגט אין ספעניש? אינטערעסאנטע זאך וויל איך זאגן פאר די צוהערער, היינט איז געווען די ערשטע עפיסאוד וואס מען האט אפגעשמועסט מען גייט זיין דא צוויי און איך רוף אים יואלי ווי ביסטו? כ'האב אינגאנצן פארגעסן זאגט ער מיר, ניין, ס'איז אבער אזוי באטעמט, ס'איז אזוי באטעמט, ער האט פארגעסן. איך פאני, איך האב געוויסט דו גייסט דאווענען מנחה פערטל צו צוויי, איך האב געדאכט איך זאל דיר שיקן א רעמיינדער, נע, זיכער געדענקט ער, עניוועי, איך וויל נישט וועיסטן קיין צייט, סאו איך האב, איך האב דא אויף א פלעטפארם האב איך געפרעגט אסאך מענטשן וואס זיי ווייסן אז איך האב דעם עפפ פאדקעסט, זיי זאלן מיר אריין שיקן קשיא'ס אויב זיי ווילן, אויב עני זאך וואס זיי ווילן פרעגן, איז מיין מאמע האב איך אויך גוט געפרעגט, מיין מאמע ארבעט אויך אין א גראסערי, זי האט מיר געזאגט אזוי. וויאזוי הענדלסטו שווערע קאסטומערס? מיין טאטע פלעגט אלס זאגן, ס'איז א גרויסע קונץ וויאזוי צו דיעלן מיט קאסטומערס, ס'איז נאך א גרעסערע קונץ וויאזוי צו פטור ווערן פון. פון נישט גוטע קאסטומערס. יא. מיין באבע האט געהאט א טוי סטאר אין וויליאמסבורג פלעגט זי זאגן אז ברוך השם די אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'דא קאמפעטישן נעקסט דאר אזוי האב איך א ברייער צו זאגן פארן קאסטומער אז ער קען דארטן גיין קויפן, שטעל דיך פאר ס'וואלט נישט געווען קיין קאמפעטישן איך וואלט אים געמוזט פארקויפן איך וואלט געמוזט טראגן די קאפווייטאג. יא סאו ס'מאכט זיך. סאו בעסיקלי דאס איז, שאקלסט דיך אפ פון זיי אויף א שיינעם אופן. ליידער ליידער מאכט זיך עס זייער זייער זייער זייער ווייניג. באט ס'איז שוין געשעהן אמאל, נישט דא אין גראסערי, באט ס'איז שוין געשעהן אין די וועלט. אז וואס? מ'דארף צואוואקן צו א קאסטומער אים זאגן יו אר נעווער עווער וועלקאמד אין דיס בילדינג עני מאר, און יענער עפנט ארויף אזעלכע גרויסע אויגן, באט וואס מענטשן זענען נייגעריג קענען זיי וויסן אז די פאקט איז בכלליות אין סטארס און ריטעיל סטארס די ניינציג פראצענט מענטשן צאלן פאר די צען פראצענט מענטשן וואס מאכן קאליע, מיענינג טו סעי, לאמיר זאגן דו רעדסט וועגן גראסערי, וואס קאסט א מילך טרי עיטי ניין נישט טרי סעווענטי ניין, מען מוז צולייגן אפאר צענט צו קאווערן די אלע מעשים וואס ס'קאסט אזוי ווי זאגסטו די אלע קאפ טו מעיק אפ פאר איט, יא, סאו ליידער ליידער יא, ליידט דער גאנצער עולם און א סערטען פוינט איז אויך געווען דעמאלטס ארומגעפארן אן עמיצער האט געזאגט יא מ'גייט נישט לייגן קיין פרייזן כ'וועל ברענגן אלע צו די רעדזשיסטער און כ'וועל פרעגן וועלכע איז די ביליגסטע וועל איך נעמען די איבעריגע וועל איך דארטן לאזן. האב איך אים געוואלט זאגן דו נאר איינער, וואס מיינסטו ווער גייט צוריקלייגן די אייטעם אויפן שעלף? די גוי. און ווער גייט באצאלן די גוי? דו. יא אקעי כ'וויל דאס נישט פארשטיין מענטשן כאפן נישט די באטטעם ליין איז די קאסטומער באצאלט פאר אלעם די אלע קליינע וועלן זאגן טעקס די ריטש זיי שרייען טעקס די ריטש טעקס די ריטש וועט מען טעקסן די ריטש און ווער מיינסטו גייט באצאלן פאר דעם דו, דו גייסט אריינגיין אין וואלמארט צי אין האום דיפאו און דו גייסט וועלן קויפן די האלץ וועט עס זיין מער געלט פאר דיר ווייל דער בעל הבית דארף באצאלן העכערע טעקס ווייל דו האסט פארפירט טעקס די ריטש ס'איז פולקאם זיין וואס טוסטו מיט סחורה פון די בעיקערי, פון די דעלי, ס'קומט סוף טאג, סוף וואך, וואס טוסטו מיט דעם? איך ארבעט אינגאנצן נישט אין די ליין. האסט מיר געזאגט שוין, יא, ביסט נאר, איך בין אינגאנצן נישט די דעליווערי פיפל. סאו איך מיין די דעלי סוף וואך דא דא מ'דארף אמאל גיין וואטשן, איך זאג דיר שמואלי העסט נישט גלייבן וואס דיינע אויגן זעהן, אויף סעדל ריווער קארנער רעדזשינע דא און באראביש הייסט עס? איך ווייס נישט נא.
דא איז דאס, גיי דארטן אמאל אריבער א שעה פארן זמן. כ'זאג דיר, העסט נישט גלייבן וואס דיינע אויגן זעהן. מ'ברענגט דארטן צאם עסן פון גאנץ מאנסי, דו ווייסט, אזוי ווי זאגסט די לעפטאווערס און דאס, און מ'טיילט עס אויס נאך פאר שבת פאר מענטשן קומען נעמען דארטן, און ס'איז שוין געווארן א ארגענעזעישן וואס דעליווערט. ווייל מענטשן שעמען זיך אהין צו גיין? יא, אויך ס'איז דא פרויען, מ'קען נישט פרויען זאלן זיך שטופן. אין א בית מדרש, אהה. יא, אבער כ'זאג דיר שמואלי, כ'בין איינמאל אהינגעגאנגען, כ'האב נישט געגלייבט וואס מיינע אויגן זעהן. ס'איז ממש ווי מען זאגט. צדקה אויף די העכסטע פארנעם, מתן בסתר נאך אפילו. יא יא ס'איז. און אלע גראסעריס האבן האבן, ווייסן פון די פלאץ און פון הצלחה פון אויל פרעש. זיי זיי שיקן אראפ מענטשן אויפפיקן. אהה. ווייל פון זייער זייט דו ווילסט דאך נישט לייגן זאכן אין גארבעדזש, דו ווילסט נישט זיין עובר בל תשחית, איך האב אמאל געזען טאקע איינער וואס האט באקומען פון די פלעצער, ס'הייסט מיילעך דייטש, ס'איז א נאמען כ'האב פארגעסן די נאמען, מ'איז אהינגעגאנגען דארטן, פון באטער קוקיס, פון פון שלומי'ס. איך גיי אין גראסערי קאסט מיר עלעווען ניינטי ניין און יענער זאגט מיך מ'האט עס דארטן פארטיילט. איך האב אזוי געטראכט ביי מיר יא וואס זאל שלומי'ס טון? עס ווארפן אין גארביטש? ס'איז גוטע קוקיס מ'געט עס פאר אזא מין ארגאניזעישן און מענטשן וואס דארפן עס נעמען עס פון דארט. דאס איז שוין היינט איינגעפירט זייער שטארק יא ראלס און בעיגעלס פון היינט קען מען נישט פארקויפן מארגן אבער דער עולם כאפט אויך נישט ווער באצאלט דערפאר. יא, דו באצאלסט מער פאר די בעגל היינט אויף די חשבון ווייל די נעכטיגע איז געגאנגען אין גארבעדזש דארף זיך אויסבעלענסן. קיינער קויפט נישט דאס לעצטע, סאו מוז מען מאכן צען איבריגע. נישט נאר מ'קויפט נישט די לעצטע, אפילו מילך גייט מען נעמען די לעצטע ווייל יענץ איז אפשר די מערסטע פריש פון די בעק, ווייל די פראנט האט דאך שוין א עלטערע דעיט. סאו ביי מילך יוזשעלי קומט אויס אז ס'גייט אויס, באט כ'רעד ביי זאכן, סערטען זאכן יא וואס דאס איז א פארט פון די קאסט, ווייל מ'דארף אנפילן די שעלף, ווייסט וואס כ'מיין? איז דער עני טיים אין די יער דעט יו קען טעיק אףף, א גוטע קשיא, ווען דו יו געט טו טעיק אףף? א גראסערי איז די שווערסטע ארבעט לגבי דעם, ווען ס'איז ביזי אינדערהיים און ביזי אין גראסערי. איך פלעג ארבעטן אין סקול דיפאו, אקעי סאו איך האב געארבעט ביינאכט אין גראסערי, באט איך רעד איבערן טאג, איך קען זאגן אזוי סאך, איך האב געארבעט אין גראסערי נישט אריינגעגאנגען א' סליחות אין גראסערי אויב מיין סוכה נישט געשטאנען, נישט אריינגעקומען נאך יום כיפור אויב איך האב נישט געהאט קיין לולב און אתרוג רעדי, רעדי. סאו בעיסיקלי דו ארבעטסט פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, אז דו דארפסט זיין ביזי מיט דעם, יו נאו. סאו צו נעמען אףף א זונטאג מאנטאג דינסטאג למשל א גראסערי, אקעי ספעשעלי אין אזא גראסערי, איך האב געארבעט אזא גרויסע גראסערי, איז אלץ דא גענוג אינגעלייט וואס קען דיך איבערנעמען ארבעט אזוי אסאך אינגעלייט צוזאמען, דו גייסט היינט איך גיי מארגן איז עס. א מיטוואך אוועקגיין איז געווען א גאנצע דאס, איך פלעג פאר איך האב געארבעט אין גראסערי פלעג איך זייער שטארק מיטהאלטן שמחות אלע שמחות משפחה דאס ביינאכט דאס, כ'האב אנגעפאנגען ארבעטן אין גראסערי ביינאכט ס'האט געמיינט יעדע דריטע נאכט גיין טרעפן איינעם דאס, איך האב געמוזט אויפהערן צו גיין אזוי אסאך אויף שמחות ס'איז איטס נאט איזי.

ארייט, איי וואנא הער די בערקא בראדערס, וואס, היינט האמער דאך יואלי, יואלי איז דא היינט, האט געפרעגט וועגן גראסערי, האו טו מענעדזש אווערדרעפט אקאונטס. האסט געשיקט אז מ'קען פרעגן קשיות וועגן גראסערי? יא, כ'האב אריינגעשיקט עני קשיות וואס מ'האט וועגן גראסערי, יא, כ'האב געדארפט שרייבן סקול דיפאו, דאס האב איך געדארפט שרייבן. אז האסט געמאכט דאס וועגן גראסערי. די וואכעדיגע עפיזאד איז געספאנסערד דורך אונזערע פרענדס אווער עט דיימאנד עסטעיטס. האסט א גרויסע משפחה? ווילסט אוועקפארן? ווילסט אינדזשויען די פעמילי פאר א שבת? פאר א יום טוב? מיטן זומער? דיימאנד עסטעיטס האט א הויז אין ניו דזשערסי, א גרויסע הויז, אויך האבן זיי הייזער אין פלארידע. די הויז האט פֿערצן בעדרומס, דרײַצן טוילעטס, א היעטעד פול וואס איז אפען א גאנץ יאר, א דזשעקוזי, האט א בית מדרש מיט א ספר תורה אינעם הויז, א כשר'ע קיטשען, א גרויסע דיינינג רום, א שיינע גרויסע בעק יארד, פאר אהין, אינדזשוי דיין פעמילי, דיימאנד עסטעיטס, רוף אריין, מאך די רעזערוועישאן היינט. סאו ווייטער, וויי איז קאושער פוד סאו עקספענסיוו? דאס קען איך ענטפערן. ס'קאסט געלט א שוחט, ס'קאסט געלט א משגיח. קעטשאפ.

פראדאקשענס ווערן נישט דעליווערט צו די שעלף. קודם כל איז דא נאך א זאך וואס מ'דארף וויסן. די היימישע עולם ברוך השם זענען זייער גוטע פיינשמעקערס, און זיי האבן ליב. אין די גוי'אישע וועלט ווייסט מען ס'דא א טשובאני יאגורט וואס איז טייערער און ס'דא א ביליגע יאגורט. ס'שוין געווען צענדליגע קאמפאניס, איך געדענק זייט איך בין געבוירן, וואס האבן געטרייט ארויסצוקומען מיט לעבען. מאכן א ביליגע לעבען און קיינער נישט געבליבן אין די מארקעט די היימישער עולם אזוי ווי אונז האמער פריער גערעדט וועגן געלט יא מען קוקט נישט נישט אלעס איז פרייזן ביי די היימישע עולם זייער זייער א שטארקע פעקטער איז קוואלעטי סאו ווען דו קאמפעירסט די די פרייז דארפסטו קאמפעירן. צו א טשובאני יאגורט, נישט צו עפעס א ביליגע, סאו א טשובאני גריק יאגורט קאסט אויך צוויי דאלער, ס'איז נישט קיין.
ס'איז נישט קיין פעיר קאמפעריסאן צו נעמען די ביליגסטע פון די גוים און מאכן די טייערסטע פון די אידן.
און ביי די אידן איז אלעס א טייערערע מארקעט, ווייל מ'נעמט נאר גוטע קוואליטי, א איד קענסטו נישט פארקויפן קיין ביליגע קוואליטי, ער קוקט דיך נישט אן.
און ס'דא א מארקעט פאר ביליגערע, נישט ביליגע קוואליטי, ביליגערע זאכן, בינגא למשל, דאס טוט בינגא, סאו ס'דא איינער וואס וויל איז דא אזא מין איז דא אזא מין פלאץ וואו צו גיין, סאו בעסיקלי איז עס פלייש און דערי וואס די צוויי זאכן קומען אריין טייערער ביי די אידן ווייל ס'קאסט מער געלט, מ'דארף זאלצן די פלייש, אויפהאלטן א בית השחיטה, די משגיח, די שוחט. פעיפער גודס איז ביליגער אין די היימישע גראסערי, ס'דא הונדערטער אייטעמס איז ביליגער אין די היימישע גראסעריס ווי אין די גוישע, סאו כ'מיין אז די הנחה איז אביסל, און אזוי ווי זאגסט, ווען ס'קאסט צען צוואנציג פראצענט מער פארשטייט יעדער איינער. למעשה איז דאך עס קודם כל א פראדאקשען פאר קלענערע פירמעס, גייסט מאכן פאטעיטא טשיפס, דארפסט אויסדינגען א פלאץ, כשר'ן, ס'איז דא א דאס, נאך אלץ. כ'בין נישט זיכער, ווען די געסטרעי, די גרעסערע העלפט אייטעמס אין גראסערי גלייב איך נישט אז ס'איז טייערער. טייערער, אדער די זעלבע פרייז אדער אפילו ביליגער קען זיין. הערינג, ס'דא א גויאישע אייטעם הערינג אדער הערינג איז א אידישע זאך? איך נאך נישט געזען. אמת? איך טראכט יעצט. נאכנישט. ס'איז נישט דא קיין גויאישע הערינג.
דו מוזט קויפן שווארץ. אפשר כריין ס'איז דא גויאישע, הא? טרעפן. די גאנצע עפעטייזינג ליין וואס טוט זיך אין א אידישע סטאר, קנאה און הארץ. ס'נישט דא ביי די גוים.
ווייסט וואס נאך ס'נישט דא ביי די גוים? טשאקלעט. גוטע טשאקלעט. ס'נישט דא קיין קליקס, ס'נישט דא קיין שמערלינג מיט קיין הארמעני. זיי האבן עם ענד עם'ס מיט הערשי'ס, אלעס. און ס'נישט דא קיין גרויסע קאמפעטישן אויך נישט ביי זיי. דו גייסט לאכן. דו ווילסט עכט, ווייסט, ווען גייסט צו א דאקטער'ס אפיס אדער דאס ברענגען, ברענג א דאונאט פלעטער אדער א ראגעלעך פלעטער, די חברה ווערן משוגע, זיי קויפן דאונאטס אין דאנקען דאונאטס, עקלדיגע דאונאט, א הארטע דאונאט, דו הערסט מען ברענגט זיי אזא שלוימי'ס, מיט קאסטערד צו מיט דזשעלי, די חברה ווערן משוגע דערפאר, זיי האבן נישט אזא זאך, סאו.
איך זע איך זע גוים שאפן אין ראקלענד, כ'האב אמאל געטראפן א גוי מיט א דאגי, כ'האב אים געפרעגט וואס קומסטו אהער דא, האט ער מיר געזאגט דאס, ער זאגט אז דא קאסט טאקע זאכן טייערער, אבער דא ווייסט ער אז ס'איז פריש, ס'קלין, און ער פילט ער פילט ווי ער טריט ער טריט זיין גוף מיט רעספעקט, ער קויפט נישט די ביליגע זאכן, ביי די גוים אויך ביי די פליישער קענען זיי ארויף ספרעיען אויפן פלייש ס'זאל זיין אזא רויטליכע קאלער, ס'קען זיין אלט, דו ווייסט פון דעם וואס די גוים טוען? זיי לערנען דאך נישט קיין חובת הלבבות און זיי ווייסן נישט אז מ'טאר נישט אפריפן א צווייטן.

און דו זעסט ער קויפט דאונאטס. דאס איז א זאך וואס מען מעג עכט נישט קוקן. אמת, זאל יענער קויפן וואס ער וויל. איך קען נישט זאגן אז כ'האב עס קיינמאל נישט געקוקט. באט ס'איז א זאך וואס מען מעג, יו נעווער נאו וואס ס'גייט. ווען איך בין אריינגעקומען אין די גראסערי ליין ארבעטן, האט מיר מיין מענעדזשער געזאגט דעמאלטס זייער א שטארקע פוינט. אפשר קענסט אים, ווען איינער קומט אריין און ער רעדט פון פלייש, ער וויל קויפן א שטיקל סטעיק, קענסטו אים זאגן וויאזוי, נישט אז איך ווייס וויאזוי מען מאכט עס, אבער וויאזוי מען מאכט עס ווען מ'מאכט. וואטס די אקעיזשן? זאלסטו איהם קיינמאל אין לעבן נישט פרעגן. יו קען נעווער קנאו וואס די תירוץ קומט הינטער דעם. ווייסט וואס איך מיין. וואס למשל? ער דארף די וואך קויפן סטעיק? ער דארף פלאוערס פאר א ריזן די וואך. יו קען נעווער קנאו. און יו דאנט וואנט טו קנאו די ענסער. ער דארף סטעיק פאר א ריזן. יו דאנט. יו דאנט נאו ענד יו דאנט וואנט טו נאו, ס'איז א זייער יא, ס'איז א זייער א סטיקי פארט ווען די גייסט אריין איז אסאך מאל קענסטו נישט ארויסקריכן סאו לייג דיך נישט אן אריין. עכט עכט באט טו בי ווערי אנעסט ווען מ'זעט איינער קויפט ברויט און מילך לאזט מען ארויס סאך סאך גרינגער ווען איינער קומט און קויפט אן א פולע קערידזש אהן א חשבון יא.
יא מיט אסאך דאונאטס. כ'האב געהאט אפאר וואכן צוריק טאקע דערמאנסט מיך יעצט כ'האב געהאט איינער געשטאנען ביי די רעדזשיסטער און גערעכנט אקעי דאס פיט מען נאך אריין דאס פיט מען נאך אריין ער האט געוויסט ער האט כ'געדענק נישט כ'מיין פֿיר הונדערט דאלער אויף זיין דעביט קארד און ער האט געגאנגען ביז פֿיר הונדערט דאלער למעשה געצאלט די דעביט קארד איז נישט געגאנגען געזאגט איז אקעי כ'וועל עס אויפשרייבן וואטעווער וועט קענען מ'פין פארוואס ווייל דו האסט געזען אז ער איז מיט א חשבון. דעטס איט. דעטס איט. א מענטש קומט אן א חשבון יא. ס'מאכט א אנדערע טעם און א אנדערע פילינג. יא.
רעדנדיג פון דאונאטס, דו ווייסט? איך? איך בין לכאורה אריבערגעקומען צו ראקלענד וועגן די בעקערי. זיבעציג פערצענט? שמעון'ס בעקערי מאכט א גוטן דזשאב. ששש, רבונו של עולם, איך, מ'טאר דאך נישט עסן אזויפיל צוקער, או, איך מיין עס אמת'דיג, נישט נאר דאס, טאקע דאנערשטאג נאכט ווען מ'קאפט, ווען קיינער זעט נישט, און די זאכן פון די בעקערי נעמט מען אמאל א דעלקעלע, אמאל א ראגעלע, דו אינקארעדזשסט עס, דו זאגסט מיך אייביג נעם, דו נעם טרויבן, באט איך שטיי לעבן די קיפעלעך דארט, נעמט מען אמאל א קיפעלע,

ס'קאסט יא, ס'קען זיין דאונאטס וואס מילכיגע קען קאסטן פֿינף דאלער. די מילכיגע קאסטן פֿינף זעקס יא. דו האלטסט פון מילכיגע דאונאטס? איך בין אין א מלחמה מיט די מילכיגע דאונאטס.
טו בי ווערי האנעסט, איך האב נאך קיינמאל אין מיין לעבן נישט געגעסן קיין מילכיגע דאונאטס. איך אויך נישט. איך עס נישט אסאך זאכן, ס'איז נישט קיין ראיה פון מיר. איך האב עס נאך קיינמאל נישט געגעסן. איך האלט דערפון, איך האלט פון יעדע זאך וואס מ'קען מאכן געלט. רייט.
לאמיר גיין ווייטער. די מאוסט אינטרעסטינג צדקה סטארי, האסט א צדקה סטארי? נאכאמאל, איך קען זאגן אזוי סאך, דער אייבערשטער איז נישט באנקראט, ווי סאך געלט ס'איז אריינגעקומען דעם ערב פסח, יעצט סוכות איז שוין געווען שוואכער באט פסח, ווי סאך געלט ס'איז אריינגעקומען פון צדקה, איז ממש נישט צום גלייבן, נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן, איך הייב זייער אסאך אויף טעלעפאונס עפטער אוערס פלעג איך אויפהייבן טעלעפאונס אין גראסערי, כ'קען זאגן די וואך פאר ראש השנה צווישן ראש השנה יום כיפור, דריי פערטל פון טעלעפאן קאלס, באצאלן בילס, אז כ'וויל האבן א זיראו בעלענס, דאס זעט מען שוין נישט היינט ווייניגער, מיין מאמע זאגט מיין אמאל איז געווען זייער שטארק ערב ראש השנה, יעדער איינער האט געמאכט זיראו בעלענס, זעט מען שוין, באט דריי פערטל פון די פאון קאלס איז געווען, כ'האב בטעות אמאל אהיים גענומען דאס, כ'האב בטעות אמאל דאס, מ'האט בטעות אמאל, זאגט דער אייבערשטער נישט באנקראט וואס אידישע קינדער ממש האבן אינזין ערב ראש השנה ערב יום כיפור זיי קעיר נעמען פון די זאכן ממש איך בין געווען סטאנד אסאך ווייסט איך האב אויפגעהויבן טעלעפאן קאל נאך טעלעפאן קאל ממש נאר דאס איז געווען אז מ'סווייפט קארדס פון מענטשן. יא ס'איז געווען א זאך.
צדקה מ'זעהט אסאך מענטשן קאלן אריין מיט צדקה. און דאס אז ער רופט אריין פאר ראש השנה מיינט אז ס'איז אים געליגן בערך די לעצטע פאר חדשים אויף זיין מיינד וויי די פרייסעס העוו אינקריסד אין די לעסט פיו יערס טו דאבל אויף דעם איז די קאסטומער שולדיג. פארוואס? ווייל מענטשן האבן אנגעהויבן. ווען די קאסטומער זאל קוקן אויף פרייזן און א ווענדער זאל האבן א אינסענטיוו אויב איך גיי זיין די ביליגסטע גיי איך פארקויפן מער. גייט ווערן די פרייזן ביליגער. עט דיס פרעזענט מאמענט עז ווי ספיעק, איינער קומט ארויס מיט ביליגער, פארקויפט ער נישט קיין איין שטיקל, כ'וועל נישט זאגן קיין איין, באט פארקויפט ער נישט גענוג אז ס'זאל זיך אים לוינען, ווי בעטן דאפלט די פרייזן וועט מען עס ווייטער קויפן. סאו אראפגיין מיט די פרייז האט נישט קיין שום עדזש אויבער אנדערע קאסטומערס? קארעקט, ער גייט נישט באקומען קיין איין סעיל מער, כ'רעד שוין נישט פון דאלער אמאונט, כ'רעד פון סעיל אמאונט, ווי סאך שטיקלעך ער גייט פארקויפן, סא זאגסטע לאו עכברא גנב, אלא חורא גנב, יא!
איך הער, איך הער. ס'איז געווען א שטיק צייט וואס גראסעריס האבן געטראכט ווייסט מ'עט נישט אריין נעמען די אייטעם מ'עט נישט אריין נעמען די אייטעם ווייל די ווענדער איז ארויף און די ווענדער איז ארויף די קאסטומערס האבן עס פארלאנגט. רייט. ער האט מיר געזאגט א גוטע זאך וואס איז די חילוק צווישן א אמאליגע עושר און א היינטיגע עושר? אמאל א עושר איז אריינגעקומען ער האט געזען די פלייש קאסט היינט מיט דריי דאלער א פונט מער ביסט משוגע? ער האט געקענט אונען בילדינגס דריי דאלער א פונט מער? איך קויף נישט איין. היינט קומט אריין א יונגערמאנטשיק מיט א קרעדיט קארד, דו האסט נישט קיין פלייש אויפן שעלף? ברענג. יא אבער צו דיר זאגט ער, איך האב דיר געפרעגט א פרייז, דו ברענגסט מיר ארויס, ער קוקט נישט און סווייפט. וואס מאכט דאס? דאס מאכט די פרייזן זאלן נאך מער ארויפגיין. ס'ווייזט פאר ווענדערס אז מ'קען ארויפציען די פרייז, מענטשן וועלן באצאלן. כ'וועל נישט זאגן ווענדערס טוען עס בדווקא, באט ווען א ווענדער מאכט אפ זיין פרייז ער מאכט אפ, זאל איך מיך מוטשענען עקסטער צו געבן א גוטע פרייז אדער זאל איך דזשאסט מאכן א גוטע פראדוקט און מענטשן זאלן זיין אדיקטעד צו מיין הערינג און מען וועט עס קויפן און איך זאל מיך נישט מוטשענען אזוי איך זאל קענען באצאלן מיין סעילסמען, איך זאל קענען באצאלן מיין, יעדער איינער האט דאך אויך ארבעטערס וועם ער דארף באצאלן, אפשר זאל איך ארויפגיין. ביי די וועי, מוז מען ארויסברענגען לשבח איין קאמפאני, קדם גרעיפ דזשוס, וואס גיי קוק וואס אנדערע קאמפעניס זענען ארויף אין פרייז און גיי קודם כל זענען זיי ארויף אין פרייז סאך שפעטער ווי אנדערע קאמפעניס.
וועלכע נאך אנדערע קאמפעני גרעיפ דזשוס איז דא חוץ קדם?
אה, סאו וואלטסטו געקענט זאגן, ער קען דאך ארויפגיין די פרייז וועלכע פרייז ער וויל, מ'עט עס באצאלן עניוועי? איך פארשטיי נישט דיין זאך, קדם פארקויפט גרעיפ דזשוס, וועלכע אנדערע קאמפעני האט פארקויפט טייערער גרעיפ דזשוס?
וועלטש גרעיפ דזשוס און וואלמארט איז טייערער ווי קדם. אהא אהא דו רעדסט פון דעם. סאו ווען קדם וואלט ארויף געצויגן די פרייזן מיט צוואנציג פראצענט וואלסטו גארנישט געקענט טון? דו וואלסט נאך געקענט געבן גערעכט אויך ווייל יעדער גייט ארויף מיט צוואנציג פראצענט און דו וואלסט עס ווייטער געקויפט. אין מיינע צייטן ווען איך בין געווען א קינד איז געווען ווייסטו שבת גרעיפ דזשוס הייסט האט מען.

גרעיפ דזשוס איז געווען א שבת'דיגע זאך, מ'האט געהאט ביי קידוש אביסל, סאו. ווילסט ארויסברענגען לשבח פאר קדם אז קדם וואלט נישט פארקויפט קיין איין באטל ווייניגער לפי שיטתי ווען ער וואלט געקענט מיטגיין מיטן שוואונג און ארויף דאס, געווען צייטן וואס גלאז איז ארויף ער האט זיך געמוטשעט צו טרעפן גלאז. און גיי קוק די פרייזן צווישן אנדערע. ממנו ילמדו וכן יעשו. און קדם איז א גרויסע קאמפאני, קדם איז לייק די טאטע פון פון גליק און פון משפחה, פון הדר.
נאך א קאמפאני, איך ווייס שוין, מ'עט עס לאזן אדער אויסשניידן שפעטער די קדם וועט האבן, באט אסטרייכערס קוקיס, גיי קוק ארום, אסטרייכערס קוקיס אין רוב גראסעריס איז ביליגער ווי די אנדערע קוקיס.

ער האט זיך געמאכט זיין חשבון ווי סאך געלט דארף איך מאכן פון דאס און אזוי, און אזויפיל איז עס. און ער ארבעט ביטער שווער, איך ווייס דאס, ער האט נישט קיין פיקניק דארט און אהא אזוי, אהא אהא. שוין סאו סאו די באטאם ליין איז די ענסער איז פארוואס זאכן זענען טייערער איז ווייל ווענדערס זעען אז מענטשן באצאלן עניוועי און זיי קענען ארבעטן גרינגער אזוי רוקן זיי ארויף די פרייז און אז מענטשן באצאלן, מיך פרעגן אויך אסאך מאל מענטשן וועגן אנדערע זינגערס וויאזוי קענען זינגערס בעטן אזוי טייער? וויאזוי קען יענער בעטן אזוי טייער? און איך האב אים געזאגט ווייסטו פארוואס ער בעט אזוי טייער? ווייל מענטשן באצאלן. זאגט ער מיר ער באצאלט נישט, אקעי סאו דו באצאלסט נישט, דו באצאלסט פאר א צווייטן. דו האסט גערעדט וועגן דאס, נאך איין זינגער וואס קומט שאפן ווייסט נאך וויפיל, ער האט א פאליסי צוויי מאל א וואך, מער ווי דעם גייט ער נישט. ער וויל נישט זינגען מער ווי צוויי מאל א וואך. ער וויל נישט זינגען מער ווי צוויי מאל א וואך, בייס מיך, ער בעט דארטן א משוגענע פרייז.

וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען? זאג, זאג, זאג, זאג, דער עולם באצאלט, פארוואס זאל איך ארבעטן שווערער? איך דארף מאכן אזוי סאך געלט א וואך איך זאל קענען לעבן. און אז איך קען עס מאכן פון צוויי טאג, וואס זאל איך גיין ארבעטן נאך א טאג? און ס'גייט נאך מער, פריער האט ער געפרעגט אז איינער וואס ארבעט אין א גראסערי ארבעט פיר און צוואנציג שעה, ווען דו יו טעיק אף? ווען דאז א סינגער טעיק אף?

מענטשן כאפן נישט ווי א אפקומעניש דאס איז, איך קום אריין יעדע דריטע מענטש מוז מיך גריסן, איך מוז אים צוריק ענטפערן, איך מוז צוריק שמייכלן, איך מוז אים נאך ענטפערן אויף זיינע קשיא'ס, איטס נאט ען איזי לייף, מענטשן כאפן דאס נישט. באט איטס איזי אויב זיי געבן דיר א גוטע קאמפלימענט, שמולי, איך האב געזען שמוליקעסט פאריגע וואך, כ'האב עס געוואטשט פון אנהויב ביזן סוף, ממש קיפ איט אפ, דעיס דעיס קען איך הערן. שמולי, לעטס געט ווערי אנעסט, וואקסט אריין אין א גראסערי, אינמיטן טאג און ס'איז פיין ביזי. ווי סאך שנעלער וואלט ער גענומען דיין גראסערי ארדער ווען דו ביסט נישט קיין פעימאס מענטש?
סתם סאך שנעלער, וואס איז שייך? ווייל אפילו מענטשן וואס וואלטן מיך געסטאפט, וואלט איך געקענט זאגן ווער ביסטו? איך וואלט געקענט געבן עטיטוד, איך וואלט נישט געדארפט זיין סופער נייס, ווייל אפשר אפשר אפשר וואס וועט מען זאגן אונגאר געט מיר עטיטוד? סאו.

אקעי האו טו דיעל וויט אווערדו אקאונטס ווען א טשיילד וואנטס טו באי אן אקאונט דאס האט מען שוין פריער גערעדט סאיז זייער שווער און מען ריד. עס איז צו א בראד קוועשען ממש מען מוז יעדעס איינס עקסטער דן זיין. אבער ברוך השם ברוך השם מי כעמך ישראל אז סאיז דא מענטשען וואס שטייען אין בעק און מען געט א שיק ארויף איך האב שוין איך וועל נישט רעדן באט איך האב שוין אמאל געהאט וואס איינער אין פראנט פון מיך איז געווען אין אזא פארלעגנהייט סאיז נישט געווען קיין גרויסע ארדער. איך קען מעיד זיין שמואלי איז שוין געווען אויפן וועג ארויס איינמאל איך בין אים נאכגעלאפן און דו האסט מיר געגעבן א שיינע שנאה

פאר סערטען דיסקאונטס וואס מען דארף אמאל געבן ווי מען זאגט ס'איז יא יא יא ס'געווארן פארט אף לייף ווי מען זאגט.
אן וואט שעלף איז די דגים טונא קענס? אייל טו אויף די לינקע זייט אייל טו און ווען ס'איז אויף סעיל ליגט עס קעגן איבער די פלייש דארטן האסטו אסאך טונא. באט ער ווייסט נישט ווייל ער האט מיט די דעליווערי דעפארטמענט, האלא? אלרייט, וויפיל מאל קומט א עושר אריין און באצאלט מענטשנ'ס בילס? העפענס, איט העפענס, יא, פלעין ער קומט אריין. און ס'איז דא מענטשן וואס קומען אריין זאגן ספעסיפיק ווייסט דער, דער, יא, אה? אה, דאס וויל איך פרעגן. כ'האב געהאט איינער אפאר וואכן צוריק, אריינגעוואקט מיט פינף אלפים. און זאגט דא האסטו פינף אלפים לייג עס ארויף אין וועלכע קאונטס האב איך אים געזאגט קוק אהער ס'דא מענטשן אסאך מאל וואס ווערן סטאק דאס אפשר יא די פארשטייסט בעסער זאלסט האלטן אין די זייט און נוצן ווען דאס. וואו טו עס אויף דעם אופן.
איך טראסט דיך

וויי אר דער סאו מעני אייטעמס וויט עקספייערט דעיטס? איך האב קיינמאל נישט געזען אייטעמס מיט עקספייערט דעיטס, דער ווייסער רעדט. ביי די וועי האב איך לעצטע וואך געהערט יא איינער האט מיר געוויזן אייטעמס אווער האב איך געזען מען האט עס ריסיווט יענע וואך מיינט אז די ווענדער האט עס געשיקט עקספייערט באט זעסט נישט ס'איז אויך א מחלוקת אין גראסעריס ס'הייסט א זאך וואס גייט נאר צוועלף פופצן שטיק א וואך. טעקניקלי אויך ווען מ'רעדט וועגן סערוויס. פאר די גראסערי לוינט זיך נישט א אייטעם וואס גייט נאר צען צוועלף שטיק א וואך לוינט זיך אים נישט די שעלף ספעיס קען דאך מאכן סאך מער געלט פון דעם. נאר וואס דען ער וויל געבן א ווערייטי פאר די קאסטומער. סאו מען דארף וואטשן דערויף האבן זאל מען א גוטע סיסטעם יא איך האב נאכנישט געזען אז סאך עקספייערט
נו. וויפיל מענטשן זענען שולדיג געלט?
הו. פרעג בעסערע קשיות. זאגסט עס איז אין די מיליאנס באט וויפיל משפחות וויפיל ווילסט נישט זאגן? האסט מורא גייסט ברענגען אווערנעס מענטשן וועלן זאגן אוה מ'קען זיין שולדיג געלט פאר ראקלענד קאושער סיין מי אפ! פרעג בעסערע קשיות. פרעג בעסערע קשיות. ער זאגט אז ס'קוקט אויס ווי ס'איז א גרויסע נאמבער און מ'דארף מתפלל זיין פאר פרנסה.
ס'גוט יא.
איף פרייסעס טרולי העוו טו בי סאו עקספענסיוו אר דעי אר דזשאסט ריידינג אר בעק וויט בלא בלא אינפלעישאן. ניין מ'האט דאך שוין גערעדט. קודם כל מ'האט דאך שוין גערעדט. ס'איז געווען א שטיקל צייט וואס ס'איז געווען שווער צו קריגן סחורה וואס דאס האט ארויפגעריקט די פרייז באט עגעין יא אזוי ווי אונז האמיר גערעדט לערן די קאסטומערס זאלן נישט קוקן. יא און חוץ דעם זאגסטו אויך אז די פרייזן זענען נישט אזוי סאך טייערער.
ווי די גוישע מארקעט. יא ווי די גוישע.
מ'רעדט דאך פון די גוישע. און כ'רעדט אפילו דאס.
ווייטער וויי די פרייז איז סאו סקייראקעטינג וויי דיד דעי אינקריס מארדזשינס? קוקי, די זאגסט שמילי אז די ביסט פעימאס דאס, איך האב אויך זייער זייער אסאך מענטשן איך גיי ארום און מ'זאגט מיך העלא און איך דארף צוריק גריסן איך האב נישט קיין אהנונג ווער דער מענטש איז. באט וואס געשענט אז די גריסט נישט צוריק?

וואו ס'איז דא א קיבוץ אידן טרעפט זיך אלץ א מאנסיער, יא. רייט רייט. וויפיל דארף מען טיפן? וויפיל איז די עווערידזש טיפ וואס מען געבט פאר א דעליווערי גוי? סאו, דאס איז זייער זייער א וויכטיגע נקודה אנגערירט, כ'ווייס אונז האבן מיר נישט קיין צייט אבער איך וויל יא רעדן אביסל לענגער. סאו טעקניקלי אפישעלי דארפסטו נישט געבן קיין טיפ, ניין? למעשה די פאקט האט געוויזן אז די וואס געבן טיפס באקומען זייערע ארדערס צען מאל שנעלער, יא, וויאזוי קענען זיי עס און באקומען באקומען עס שנעלער? ס'איז דא דא א דעליווערי רוט. געקאכט. וויאזוי קען די גוי, די גוי מאכט עס.
פרעג אים נישט קיין קשיות. ער האט זיך זיינע זיינע זיינע וועגן.
און וואס הייסט א גוטע טיפ? א דאלער? א פינעווער?
נע, אויב מען געט א פינעווער געט מען א פינעווער איינמאל אין אפאר וואכן, אדער געט מען א דאלער יעדע מאל סע קומט.
ס'גייט נישט פער באקס? ס'גייט נישט פער באקס? דא מענטשן וואס געבן יא פער באקס, דא מענטשן יא, כ'האב איין דרייווער געהאט וואס פאר ער איז ארויסגעפארן האט ער מיר געקענט זאגן מיט וויסאך געלט טיפס ער גייט צוריקקומען.
יא. לויט די ראוט ווי ער פארט יעצט. ער ווייסט, ער האט געוואוסט יעדע עדרעס, וויסאך טיפס, ער האט מיר שוין נעכטן געגעבן היינט גייט ער מיר נישט געבן, ער האט מיר שוין פיר וואכן נישט געגעבן ער גייט מיר יעצט געבן. ער איז דיו פאר א פינעווער? יא.
וואו.
דא דרייווערס קוואדערס ווארפן זיי צוריק, וואס איך בלעים זיי נישט ביי די וועי, געב נישט קיין קוואדערס, איך געב א דאלער, געב צוויי דאלער איין מאל אין פינעף מאל, ווי ווי איך געב, געב נישט קיין קוואדערס, ניין.
קוואדערס איז חוזק געמאכט. יא, פלעין חוזק געמאכט. פלעין חוזק געמאכט. און נאכדעם.

איינער שרייט איך וויל נישט א גוי זאל אריין קומען אין מיין הויז, איינער שרייט וואס ברענגסט מיר אריין עס שמעקט, איינער שרייט מען האט אראפ געלייגט די באקס ביים טיר, ברענג עס מיר אריין ביז אין קיטשען. ס'איז זייער זייער שווער און ס'איז זייער א פיין ליין די גאנצע די מעשה, איינער האט געשריגן איך בין געווען אינדערהיים וואס איז ער נישט אריין געקומען זאג איך קאל דעם דרייווער זאגט ער, כ'האב געקלינגען די בעל, כ'האב געקלאפט אויפן טיר, יא אבער ער קען עפענען די טיר און אריינגיין, דא האב איך איינער גערופן פאליס ווייל די דרייווער איז אריינגעגאנגען. ער זאל נעמען די ריסק ווייל דו ביסט מסכים ער זאל אריינקומען זאל מען אים ארעסטירן. פארשטייסט, ס'איז אויך די עלטערע דור, די יונגערע דור, ס'איז אזוי שווער, דו הייערסט א דרייווער, דו הערסט, ער ווערט משוגע, ממש, סאו אין דעם טאקע האבן מיר אונז איינגעפירט א זייער גוטע זאך, יעדער דרייווער האט זיך זיין רוט, סאו ער קען שוין זיינע קאסטומערס, ער ווייסט שוין ווי יא ווי יא. און ווייל ער קען שוין זיינע קאסטומערס ווייסט ער אויך ווי ער באקומט א קאלטע פאקסי איך פלעג האבן א דרייווער וואס פלעג באקומען א קאפי און האט זיך זייער געפרייט ער האט געוויסט אקעי היינט האב איך די עסעס היינט גיי איך האבן א פרי קאפי און ס'איז א קידוש און ס'איז א קידוש השם אז מ'געט צו א קאפי א דעיניש א דאלער מ'געט צו די הייסע ברענדיגע צייטן מ'געט אים א קאלטע פאקסי פאפ. ער איז א מענטש, מענטשן זאגן יא א חמור איך באצאל זאל שלעפן. איליגעל, ער איז אריינגעקומען איליגעל זאל ער ארבעטן פאר פינף דאלער. די פעיפערס איז עס איז נישט די קוועשן די פראבלעם איז למעשה איז ער א מענטש. יא הונדערט פראצענט. די פאקט איז ווען א דרייווער גייט ארויס דעליווערן צען קעיסעס וואסער קומט ער צוריק א דערהארגעטער. דער איז נאו קוועשן.

ווען? פסח איז די שווערסטע סיזען און מען מאכט נישט קיין געלט, ערב סוכ די טאג פאר ערב סוכות ווייסט די טאג א האלב פאר נישט ערב סוכות אליין איז שוין שטיל די טאג א האלב איז די שווערסטע טאג און דעמאלטס קען איך זאגן ברוך השם איך מיין מען מאכט יא געלט. פארוואס זאל מען נישט מאכן קיין געלט ערב פסח? פסח אין די חסידישע מארקעט מאכט מען נישט קיין געלט, דו פרעגסט מיך, אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט די חלק פון די סערוויסעס וואס די גראסעריס געבן איז צו זיין אפן פסח און מאכן א פסח סטאר, אין די ליטווישע און די אנדערע וועלט איז יא מער ווייל מען קויפט די אלע פסח קוקיס מיט די אלע זאכן דארטן קען מען מאכן געלט, א נארמאלע חסידישע הויז וואקט אריין די זעלבע דרייסיג זאכן פסח, די דרייסיג זאכן מוזן זיין אויף ספעשל, מען פארקויפט עס אויף קעיסעס, און מען דארף ארויסגעבן די קעיסעס קאסט פרייז, און פאר דעם דארף מען עס נאך דעליווערן, און ארויפשלעפן אין דיין בוידעם, און אוועקפאקן, באט דו האסט יעצט איינגעקויפט פאר א גאנץ יאר, וויטש איז ווערי גוד, איך האב זייער הנאה פון די מענטשן, באט פרעגסט פריער וועגן א טיפ, יא, ער האט עס ארויפגעשלעפט אין בוידעם און אוועקגעפאקט, קומט אים א צענער, ארויפגעשלעפט פופציג באקסעס אין בוידעם און אוועקגעפאקט, ס'קומט אים א צענער, ס'קומט אים א קאלטע טרינק, יא, ער איז א מענטש. א קאלטע טרינק, דאס א צענער איז אסאך געלט פאר א מענטש, באט א קאלטע טרינק קען יעדער געבן. יא, דעטס איט. א קאלטע טרינק, אפילו ער דארף נישט, באט ער ווייסט און ער זעט אז דו ביסט סענסעטיוו, דו האסט עקנאלעדזשד אז ער האט דא געארבעט יעצט פאר די לעצטע פופצן מינוט שווער. ערב פסח איז א לאנגע סיזאן, ס'איז א באנטש טעג, און ס'איז ביטער שווער, דער גאנצער עולם ענדיגט

סעלעקשן, דא מענטשן וואס טרעטן נישט אריין געהאט אין גאנץ יאר, אבער פורים קומען זיי ווייל. האסט א שיינע סעלעקשן. דעטס איט. סאו יא איך דארף דעם און פון דעם דארף איך זעכציג און פון דעם זיבעציג, באט איטס דואבל. ס'איז ווי מ'זאגט, איט גאוס וויט די פלאו. איטס פארט אוו די דזשאב. כ'האב דא נאך אפאר זאכן, דו הערסט אמאל אויס מיוזיק? איך בין נישט אזוי אינטו מיוזיק. ביסט נישט אינטו מיוזיק בכלל? ניין. סאו וואס איז דיין אוטלעט? וואס איז דיין אוטלעט? פרעגסט מיך ווילסט עכט וויסן? יא. ביינאכט נאכ'ך ענדיג ארבעטן, ארויסגעווארפן דעם עולם, אדער אפילו פאר כ'פלעג ארבעטן אין גראסערי, כ'פלעג ארבעטן א טרייעק סאו ווייסט ביינאכט נאכן צושפארן די טיר, ארויסזעצן.

איך האב צוגעשפארט יעצט נאר א טובה לאמיך לעבן. אט אזוי ווייסט דו. סאו דיין וועג פון אנוויידן פון א אוטלעט איז ביינאכט ווען דו מאכסט צו האסט אפאר חברה דארטן דעטס ווען יו אנוויינד. יא יא ליל שישי אסאך מאל נישט גראסע א חברהמאן וואס מאכט א ליל שישי דארף טאקע זאגן א שכח ער געט מיר א טשענס ווי מען זאגט זיך צו בארואיגן די נערוון פאר שבת. ווערי נייס. איין לעצטע קשיא פאר מיר ענדיגן מיר דא. דו גייסט וואוטן? דו וואוטס? שור. היינט איז א וואוטינג דעי ביי די וועי. יא באט כ'רעד פון די פון די דזשענערל עלעקשאנס, פרעזידענשאל עלעקשאנס. כ'על דיר זאגן די אמת. כ'דענק נישט איך האב אמאל געסקיפט א וואוטינג. איך מיין איך בין געגאנגען יעדע מאל ערליך וואוטן, עז פאר עז איי רימעמבער, ווי סאך איך האב געקענט, פאר וועם איך האב געוואוט האב איך נישט געוואטשט אייביג, אסאך מאל געלאזט לייען דאס. פאר וועם גייסטו וואוטן יעצט? יעצט גיי איך וואוטן פאר טאם וואלש פאר דיסטריקט אטוירני. נאך איך רעד יעצט אין די צוואַנצן צוואַנציק פֿיר פרעזידענשאל עלעקשאן.

טראמפ איז געווען גוט צו אנוויינדן. עניוועי יואלי, מיר גיימער דא ענדיגן דעם פאדקעסט. איך האב מורא'דיג הנאה ביסט געקומען, האסט געשערט פון דיין wisdom, האסט געשערט פון דיין knowledge, איך האף מענטשן גייען זיך פון דעם לערנען. נישט ממש אלעס געענדיגט, באט מ'איז אלעס אריבערגעגאנגען. און איך האף אז דו האסט הנאה געהאט, און זאלסט וויסן יואלי איין זאך, אז דאס איז מיין פאדקעסט.